א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישלח, כ'האב שוין געזאגט א דרשה, כ'האב שוין צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, יעצט לייג איך אן עמורדזשענסי צום עמורדזשענסי. כ'האב געוואלט זאגן. ס'איז געקומען שלעכטע נייעס ביטערע פון לאנדאן. איך שודדנו וויאזוי זעמיר אונז בארויבט געווארן.
רבותי, חיים האלפערן האט אדער אפגעקויפט אדער אפגעסטראשעט די וויקטימס מיט די וויטנעסעס. דא איז געווען א רב פון גאלדערס גרין האט מיר געזאגט אז ער האט גענומען מיט א לויער האט ער גענומען פרויען און ער האט זיי אלע מראיין געווען און זיי האבן אלע געזאגט וואס ער האט געטוהן קודם ער האט זיי געטאטשט און נאכדעם זאגן זיי נאך ארגערע זאכן וואס איך וויל אפילו נישט אריינגיין ווייל דעמאלס דארף מען צומאכן דעם האטליין אזא חזיר א מנוול מען האט אים שוין געווארנט צוואנציג יאר צוריק פון כדתיא און שטעל דיר פאר מען האט אדער אפגעקויפט אדער געסטראשעט די וויטנעסעס און די וויקטימס פארוואס ווייל ער האט דאך א גביר. פרישוואסער, ער מיינט ער טוט א חכמה מיט דעם, ער ווייסט נישט וואס ער וועט ענטפערן פארן בית דין של מעלה, ער האט מורא געהאט אז ער האט געווען אונטערגעקויפט, ער ער האט געטרייט אונטערצוקויפן גוגל, האט זיך געטון א גאנצע זאך, און אזוי ווי ער איז א פאבליק קאמפעני פרישוואסער וואלט ער פארלוירן זיין פאזישן, די קאמפעני סטאקס וואלטן געפלאצט, איז ער געגאנגען און ער האט געפייט אלל דע וועי אז דער חזיר חיים האלפערן זאל ווייטער זיין רב, ער מאכט זיכער אז ער האט א מנין, ער מאכט זיכער אז ער לערנט פאר און מען קומט און ער אליין קומט, און ער כאפט נישט אז איך האב שוין געזאגט, שלמה המלך האט געזאגט כל הבא על אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, דא נאך ערגער ווי אן אישה זונה ווייל ס'איז אידישע טעכטער. אומגליקליך געמאכט משפחות. לסוף מבקש כיכר לחם, נישט נאר חיים האלפערן, נאר אפילו די וואס האבן אים געהאלפן, וועט זען אמאל פרישוואסער, ער וועט נאך אויך זוכן ברויט. געדענק אמאל איז געווען דיין רייכמאן און געווען זייער גרויס, און נאכדעם איז ער געפאלן אויף גארנישט ער האט באנקראטירט, וואטש ענד סי, מארק מיי ווארד, ריעד מיי ליפס, וויאזוי פלעגט קאטש זאגן, ריעד מיי ליפס, וואס וועט געשען מיט דעם שייגעץ מיט דעם פרישוואסער, ער מיינט ער טוט א גאנצע טובה פארן אייבערשטן און מ'וועט מונע זיין א חילול השם, דער חזיר העט זיך ווייטער דרייען אין די גאסן, ער וועט מכשיל זיין פרויען. און זעהט זיך אויס דער פאדעווא האט געהערט אז מען האט אים ארויסגעלאזט האט ער גע'חלש'ט, ער האט אפגע'חלש'ט אינמיטן א חתונה, איינער שרייבט גוט אויפן בלאג ער האט אפגע'חלש'ט זעהט אויס ער איז געווען גוט אנגעטרינקען, ס'איז א באנדע לצים די אלע חברה, עניוועי איז וואס איז דא איז געשעהן איז אז מען האט אדער געסטראשעט אדער פארקויפט זיך פאר געלט, עטס כ'וויל ענק זאגן ענגלאנד יעצט איז געווען א שעת הכושר איף יור נאט גאנע יוטעלייז די שעת הכושר וועט'ס אלע גיין צוריק אזוי ווי ס'איז געווען, און אלע רבנים האבן פענק רייטן, און עטס וועטס נישט האבן א קלין קאמיוניטי, די חזירים די פעדעפיילס וועלן אויפשטיין, יו דיד א גרעיוו מיסטעיק, דאס גרעסטע מיסטעיק וואס עטס האטס געקענט מאכן איז דאס צו טון, באט שכל קען מען יענעם נישט געבן, און די וועלט זאגט אייביג אז לאנדן איז צוריק געבליבן. איי טינק יו סטיל לעפט בעק, עטס האלטס נאך דארט ווי אונז האמיר געהאלטן אין ניינטין פיפטי, ס'איז שעים אז די פרויען האבן זיך געלאזט אדער פארקויפן פאר געלט אדער פאר טרעטס, האטס געדארפט רופן די פאליס דארטן און זאגן ליסן דעיר טרעטענינג אס, אבער געלט האט עטס נישט רופן די פאליס ביקאוז פרישוואסער האט גענוג געלט, ער האט עס אנגעגעבן אין די הונדערטער טויזענטער דאלער לייפטיים סעיווינגס דעט יו קודנט איווען אימעדזשין יו'ל עווער עפארד, באט איך וויל ענק זאגן. עטס האטס נישט אין בוך אונטערגעברענגט, עטס האטס ענק אונטערגעברענגט, און יו שוד אלוועיס רימעמבער דעט. ווער ס'וואלט געקענט ווען זיין די מושיען של ישראל און ער האט עס נישט געטוהן פאר אפאר טאלער, דאס געלט וועט זיך עניוועי אים אויסלאזן ווייל ס'איז נישט כשר געלט, באט די אפערטוניטי הי מיסד פאר עווער, ענד היל נעווער געט איט בעק. שטעל דיר פאר ווען יהודית שי וואלד מיסד האר אפערטוניטי זי האט געזאגט אז דער רשע ער וויל וואוינען מיט יעדע אידישע טאכטער דאס ערשטע מאל און ער וואלט דען געוואוינט מיט יהודית וואלט זי געווען אן אונס און מען וואלט איר נישט געקענט שטראפן אין הימל פאר דעם דאס זעלבע איז אויך אן אונס די געלט אגב אונסיה גמר ומקנה איים טאלקינג אבאוט א לאט אוו מאני אבער וואס וואלט דען געווען מיטן נס חנוכה קיינמאל נישט געווען וויאזוי וואלט מען אונז אריין געגאנגען פון דעם עולם הזה צו ימות המשיח נאר דורכן נס חנוכה און דורך די שמן, סא האו וואלד דיס האוו עווער העפענד? איט נעווער וואלד האוו העפענד! ס'וואלט געוען א באנקראפסי, דער אייבישטער חלילה וואלט ווען געוען אין בענקראפסי, איין אידישע טאכטער געשטאנען דאס גאנצע אידישקייט פון איר דור און נאך היינט מיט נר חנוכה און דאס האט אונז אריין באגלייט ביז צו ימות המשיח און דאס האט עטץ נישט געקענט ביישטיין, סא די פרויען פון לונדון טאמער ווילט עטץ וויסן ווער ס'האט ארויסגעשטופט משיח'ן, די אלע וואס זענען נישט געקומען פאראויס, פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, מ'האט געסטראשעט, מ'סטראשעט יעדן, ענד יו שודנט קעיר. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, אז כ'ליין דא אויף די בלאגס, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, טאמער ס'איז אמת איז עס א מורא'דיגע זאך, כ'קען נאר נישט גלייבן אז ס'איז אמת, ס'איז דא אין בני ברק איז דא. א ארגון שומרים, אן ארגון, זיי זענען שמירה ובטחון על עיר התורה, זיי דארפן צושרייבן על עיר הפעדעפילים אויכעט, בדרך התורה, די נאמבער איז אחת חמש תשע תשע חמש שלוש שלוש אחת אפס אפס, ערב שבת קודש פרשת וישלח, תושבים יקרים שיחי', ההכרח לא יגונה, א זאך וואס איז א הכרח איז נישט מיאוס, אנו פונים אליכם,

וואס זיי זענען חטאים און זיי מאכן זינדיגן אנדערע, גם אויכעט כאלה שקוראים לעצמם אנ"ש, אנשי שלומינו, שמציקים לילדינו באופן הגרוע ביותר שאין כאן המקום להרחיב, זיי טוען ענג מאכן אונזערע קינדער אויפן ארגסטן אופן וואס מען קען אפילו נישט ארויסשרייבן, על כן אנחנו מבקשים, את עזריכם, עזרתיכם, אונז בעט מיר ענקער הילף, לעמוד על המשמר לשים עין פקוחה ולא לשלוח ילדים וילדות בלבדן במשך כל שעות היום, יעדער זאל אבאכט געבן אויף די קינדער מען זאל זיי חלילה נישט שיקן אליינס אפילו אינמיטן טאג, וכן ליתן להם את הכח והאומץ, מען זאל זיי אריינלייגן כח און אומץ הייסט קוראזש, שבמקרה שמישהו מציק להם ווען איינער טוט זיי. ענג מאכן, ס'טייטש ער וויל זיי עפעס טוהן, חס ושלום, זאלן זיי להרים קולם, זאלן זיי אויפהייבן זייער קול וצעקות, לא לבייש ולא לפחד, זאלן זיך נישט שעמען און נישט האבן קיין מורא, מ'זאל אויסלערנען די קינדער, וכאן אנחנו קוראים אולי לאנשי בליעל, און אונז רעד מיר יעצט אויך צו די אנשי בליעל, סוף גנב לתלייה. כל מקרה יטופל בכל חומר הדין, טאמער מ'עט טרעפן ענק עט מען ענק מאכן טיפול בחומר הדין, אתם כולכם כמותרים ועומדים, מען האט ענק עטס זענטס אזוי ווי מען האט ענק שוין געווארנט, בהוראת רבני האירגון נכתב מכתב זה, די הוראה פון די רבנים איז געווען אז מען זאל שרייבן דעם בריוו, אונטערגעשריבן בכבוד רב הנהלת האירגון, רבותי איך קען ענק זאגן ס'איז משיח'ס צייטן אבער אזא בריוו, האט געקענט ארויסקומען אין די שטאט בני ברק, אדער איז עס א ליגנט, א פאלשע בריוו אז ס'קען נישט זיין ווייל ס'איז געהעריג מיט זייער לעטערהעד מיט אלעם, אדער ס'איז משיח'ס צייט. איך האב געוואלט פרעגן די אלע שוויין חזירים אַכט און דרײַסיק רבנים, כ'האב געוואלט פרעגן מיט וואס איז דעס אנדערש דער בריוו וואס איך האב געזאגט די גאנצע צייט אויף מיין האטליין? פארוואס קומט עס נישט אז מ'זאל זיי לייגן אין חרם? איך העט געוואלט אז זאלסט נעמען יעצט נאך די זעלבע אַכט און דרײַסיק גראוואנע. ארויסגעבן א חרם אויפן אירגון פון שמירת הצניעות פון בני ברק, זיי זאגן זיי קומען אין כח פון די רבנים, דאס איז די די רבנים זענען אנבעליוועבל, זענען אזוי משוגע, זענען אזוי צו צעלאזט דעט איטס אנבעליוועבל, איך האב דאס זעלבע געזאגט מיט זיבן א האלב יאר צוריק, און ווען עטס פאלגטס ווען, וואלט געווען זיבן א האלב יאר קלין אין אונזער קאמיוניטי, עטס פארשטייטס וואס דא גייט פאר? בני ברק האט זיך אויפגעוועקט. שטעל דיר פאר ווי מען האלט. ווען איך בין דורכגעגאנגען אפאר חדשים צוריק אין ארץ ישראל, ווי בערך א יאר צוריק, איך האב געוואלט רעדן האט מען מיך געלאזט איבעראל רעדן, אין אלע שטעט, נאר נישט אין בני ברק, ס'איז קעגן צניעות. דערווייל האט מען געהארגעט א מיידל יום כיפור, מען האט זי דערטראנקען אין די מקוה נאכדעם וואס מען האט זי מאלעסטעד, דערווייל איז געווען די וואך אליינס, שמעון גאלינסקי און דעם מאקעווער רבינ'ס גבאי וואס ער האט מודה געווען אויף צען קאונטס, גאטמאן הייסט ער איך ווייס פונקטליך, מען האט זיך שוין אנגעהויבן צו דערזעהן אז ס'טויג נישט, ס'איז נישט דא איין קינד וואס איז נישט געווארן מאלעסטעט אין בני ברק, סא איך וויל פרעגן וואס איז יעצט געשעהן אנדערש, פארוואס האט מען געמעגט ארויסגעבן דעם בריוו, קודם וויל איך די אַכט און דרײַסיק רבנים זאלן שרייבן א חרם אויף די וואס האבן געשריבן דעם בריוו, נעם איצעלע פימפ און באצאל אים א. פאר דאלער אזוי מ'האט אים באצאלט און דעם משה משוגענעם פרידמאן באצאלט ס'א פאר טאלער און ס'זאל זיך אנהייבן א תעמולה א מאוומענט בני ברק איז דאך עניוועי נישט זאליקא'ס מענטשן ווייל זיי האבן געזאגט דעם שייגעץ אז ער זאל גיין ארויס פון בג"ץ סא הייב אן מיט זיי יעצט צו פירן א מלחמה לייג זיי אין חרם יעצט לאמיר גיין ווייטער וואס איז מיט די בני ברק'ע רבנים ענק שטערט נישט אז מ'רעדט אזויפיל ניבול פה יעצט זעטס א בריוו וואס מ'האט ארויסגעשטעלט רחמנא לצלן לייט איטס אנבעליוועבל ווייסט די מאפיא האט פאליסיס, די יונייטעד סטעיטס ארמי האט פאליסיס, די איזרעילי ארמי האט פאליסיס, יעדער איד האט אין זיין הויז פאליסיס, די איינציגע צעצעלאזטע פערד, שוויין און חזירים זענען די רבנים, זיי האבן נישט קיין פאליסי, ווער ס'פושט זיי און ער געט זיי אפאר טאלער דעם מאכט מען. און מען זאגט דער דער טוט וואס ער וויל. יעצט ס'איז דא אויף דעם בריוו וואס ארויס אין בני ברק שטייט בני ברק קוראת למלחמה על הפעדעפילים החרידים בני ברק רופט אויס א מלחמה אויף די פרומע פעדעפילים ההולכים ומתרבים בעיר וואס זיי ווערן גרעסער און גרעסער אין די שטאט יעצט איך האב דאס געזען אויפן ישיבה ווארלד ניוז איך בין נאכגעגאנגען די מקור פון דעם איז עס אויף חרדים אנליין. ווער דאס איז ווייס איך נישט, נאר אז ער מאכט חוזק פון אלע חרדים. עס קען זיין ס'איז גאר שאולזאן צו אן אנדערע משוגענער אזוי ווי שאולזאן, איך מיין איך ווייס נישט ווער דאס איז. קען זיין די שומרים בני ברק די אירגון איז יא ריכטיג, אבער די חרדים אנליין האט עס געברענגט און ער ברענגט דארט און אז מען זאל נאך אריינלייגן איבעראל מצלמות מיט די אלע זאכן, ס'איז נישט למעשה וויכטיג, נאר ס'קען זיין אז בני ברק איז טשעינדזשינג איטס פעיס און קען זיין. ס'זענען נאך נישט אפ טו איט, באט וואן דעי ווי וויל אלל בי אפ טו איט. כ'וויל אייך ווייזן ווי ביטער און פארפוילט די גאנצע וועלט איז, און ס'האט נישט קיין השגה, די רבנישע וועלט דער איז, די רבנים דר'ערדליגערס, נישט דא איינער א גוטער צווישן זיי, ס'איז א מורא'דיגע מעשה. כ'וועל רעדן שפעטער, ס'דא צוויי רבנים, ביידע האבן געהאט אנדערע קאנדידאטן זאלן לויפן צו זיין די ראש העיר פון נתיבות, נתיבות איז א קליין שטעטל, איינער הייסט רב אבערגל און דער אנדערער, הייסט איפרגן, דאס איז דער וואס עקסרעיט, ער קען מענטשן עקסרעיען, זיי זענען ביידע צווישן די צען גרעסטע מיליאנערן רבנים אין ארץ ישראל, געגאנגען דער רב דער אבערגל און ער האט געדינגען איינעם פון די גרעסטע מאפיאנערן און ער האט געזאגט זאלסט מיר הארגענען דעם רב איפרגן דער וואס איז קעגן מיר אין די וואלן, הייסט ער איז קעגן מיין מענטש. די רבנים זענען נישט געלאפן. דאך מורא'דיג, ס'איז אנבעליוועבל וואס רבנים זענען. און ער האט גענומען א טיקעט און ער האט געוואלט אוועק פארן אויף מאסקווע. פארוואס? ווייל אזוי איז ער אינגאנצן נישט דא, האט ער דאך זיכער עס נישט געקענט טון. בקיצור, די חברה זענען געגאנגען, די איזרעיליס האבן אים אפגעווארט ביים עירפארט, און מען האט אים אויפגעפיקט און געמאכט אויף האוז ארעסט, און ס'איז דא יעצט גרויסע חקירות. וואס מיינט איר האבן געטון די אידן? טויזענטער סופארטערס זענען געקומען צו פראטעסטירן קעגן די גאווערמענט אז מען זאל זייער רב יורם אבערגייל ארויסלאזן. דער איד באדט זיך אין געלט און ער באדט זיך אין אידיש בלוט, און דער עולם איז נאכנישט קאנווינסד אז די רבנים זענען די אנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד. סאו די זעלבע איז אין לאנדאן, נעמט אזא רשע חיים האלפערן וואס האט געטאטשט פרויען, ער האט געטון ארגערע זאכן אויך, איך קען דאך נישט אלעס זאגן אויפן האטליין ווען נישט זאל איך אים דארפן צושפארן, ווייל ס'וועט זיין ניבול פה. און למעשה כלל ישראל האלט נאך מיט און מען העלפט זיי צו, מען שטיצט זיי מיט גרויס געלט, און עטץ ווילטס אז דער אייבערשטער זאל זיך אויף ענק מרחם זיין און געבן פון אלעם גוט, פארוואס? ווייל אלהיהם של אלו שונא זימה און עטץ בעקטס דאס. עניוועי, דאס איז מיר געווען צוגעלייגט אן עמערדזשענסי, עמערדזשענסי אריינקומען די שלעכטע בשורה אז חיים האלפערן איז ארויס פון. דעם געריכט ווייל ס'איז נישט דא גענוג עווידענס וואס זיי קומען פאר אויף, יעצט לייגט מען ארויף דעם אימערדזשענסי דעם צווייטן אימערדזשענסי און נאכדעם קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישלח, אזוי ווי יעדע וואך, כ'מאך קודם די דרשה נאכדעם קומט צו היילייטס, כ'וויל רעדן אביסל פון די היילייטס וואס ס'קומט צו. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז געקומען די גאנצע קעיס פון ברוך מרדכי'ן מיט ר' שלמה אהרן קעלנער, ס'איז בכלל נישט ארויסגעקומען נאך דער גאנצער אמת, ס'האלט נאך אין איין קומען נאך טעיפס און נאך טעיפס. זיי האבן געהאט אזא אינפלוענס אויף טשארלס היינס, זיי האבן געקענט מיט אים ווייפן די פלארס. ס'פעלט איין טעיפ ווי ברוך מרדכי זאגט פארן וויקטים לויף אוועק פון דארטן און זאג אים אז ס'איז ליגנט כ'האב דיך נישט גערעיפט, זאגט ער כ'האב דאך אים געזאגט אז יא, זאגט ער זאג אים אז נישט, דער אלטער. אין דער אלטער אזיאטישער וועג וואלט געקענט זאגן אזוי און אזוי, תוך כדי דיבור און אפילו לאחר כדי דיבור. יעצט ברוך מרדכי'ס דזשאדזש, ברוך מרדכי מיינט דאך ער גייט ארויס, ברוך מרדכי'ס דזשאדזש האט געזאגט היינט אז ער וויל האבן דעם גאנצן פאזל אויף זיין טיש, ער זעט ס'איז דא נאך זאכן און נאך זאכן און נאך זאכן, ס'איז דא איינע פון די זאכן פון די טעיפס וואס איז דא וואס ברוך מרדכי'ס טאכטער די זונה, ס'קען גאר זיין אז ברוך מרדכי האט מיט איר געלעבט, ס'מוז נישט זיין זי האט געלעבט מיט א גוי. סאו ברוך מרדכי'ס טאכטער האט געזאגט פאר טורנהיים, דער צווייטער וויקטעם, טאמער וועסטו גיין קעגן מיין טאטן, ווייסט וואס איך וועל טון, איך וועל דערציילן אלע בחורים וועם דו האסט שוין מכשיל געווען, ווייל אוודאי וועם מ'איז מכשיל גייט דאך ווייטער און ער מכשיל, און דאס אלעס איז שוין דא אויף טעיפ, ס'קומט יעצט אלעס ארויס, מ'האט דא געסטראשעט די וויקטעמס עד כדי כך, די דזשאדזש פרעגט יעצט א שאלה פארוואס די עף בי איי איז נישט אריינגעמישט אין דעם קעיס, ווייל מען האט גענומען דעם דריטן וויקטעם, דער וואס האט טעסטיפייד, מען האט אים גענומען אויף פלארידע, דאס איז אינטערסטעיט, האסט גענומען א וויקטעם אינטערסטעיט דארף די עף בי איי גראד אריינקומען ווייל ער איז א וויטנעס, דא הייבט זיך עס ערשט יעצט אן, יעצט ס'פארט זייער גוט ברוך השם. נאר איך האב א קשיא צו משמרת הצניעות, און איך האב אויך די קשיא צו רבי חיים פלאר, רבי חיים פלאר די ווייסט אז רבי שלמה אהרן איז צו דיר געקומען און ער האט דיר געזאגט אז די וויקטעם די אלע וויקטעמס האט ער נישט געטראפן אין די גאס, ווער האט אים געגעבן די אלע וויקטעמס? משמרת הצניעות פון בארא פארק, יידל וואלף, פארוואס פאר א גוט יאר שטעלסטו דיך נישט ארויף יעצט אויפן סטענד און די זאגסט איך ווייס אז שלמה אהרן האט מיר געזאגט אז יידל וואלף האט אים געגעבן די וויקטעמס, ער איז נישט געגאנגען קויפן די וויקטעמס, נאר דאס איז עס, מען זאגט א ליטוואק האט א ציילעם אין הארץ, דא האט ער געגעבן א רשות אז מען זאל מעגן גיין צו די צו ערכאות, מען זאל מעגן גיין מסר'ן ברוך מרדכי'ן, ווייל ער האט זיך געוואלט נעמען א מענטש ווי ר' שלמה אהרן קעלנער און אומשולדיגערהייט אים צו באגראבן. לאידך גיסא, ווען ס'קומט יעצט צו עפענען דאס מויל וויל ער נישט, פארוואס ער וויל זיין גוט מיט שרול האגער המצרי, שרול האגער איז די גרעסטע נואף פון שטאט, ברוך מרדכי האט זיך געקויפט א הויז אין מאנסי ווייל ער האט געוויסט דארט וועט ער קענען טוהן וואס ער וויל, סא עניוועי, סא ברוך מרדכי'ס טאכטער האט געסטראשעט דעם וויטנעס, wow דעם וויקטעם מיטן וויטנעס, ס'קומט פערט פרייליכע צייטן, דער דזשאדזש האט אלעס אויפן טיש, סא זיי זענען געגאנגען זיי האבן גענומען דעם ער הייסט פאול בערגער ער שרייבט פארן פארווערטס. יעצט אמאל האט ער מיך אפגעקאלט ער וויל מיט מיר רעדן, זאג איך אים איך קען מיט דיר נישט רעדן ווייל דו ביסט פראו אז מ'זאל מעגן מאלעסטן קינדער, איך זעה דיינע אלע ארטיקלען, איך זעה אויף וואסערע כיוון דו פארסט, אויף וואסערע ריכטונג דו פארסט, איך קען מיט דיר נישט האנדלען, דו ביסט ביי מיר א לאו-לייף, אן אויסגעשפילטער מענטש. קומט ער מיט דעם ענגלישן אקצענט, נאו וועי יו דאונט נאו, ער לויפט מיר שוין נאך חדשים, איך וויל נישט מיט דעם רעדן. ער איז נעכטן געווען אין קאורט, ער האט אויסגעפרעגט גוט דעם לויער פון ר' שלמה אהרן, און ער האט אריינגעלייגט ליגיונות אז ס'איז דא אזאלעכע טעיפס און אזאלעכע טעיפס, און ער אליין האט אויך אזויפיל טעיפס, און די גרעסטע ליגנט איז, ער זאגט אז דעם זעכצעטן גייט זיין ברוך מרדכי'ס קעיס, ווען איינער נעמט א קאלענדער קען ער זען אז דער זעכצעטער העפענס טו בי שבת, כ'ווייס נישט וועלעכע קאורט ס'איז אפען שבת. סאו דאס דאס זענען די חברה, דער פארווערטס. דער פארווערטס האט נישט פארגינען אז ס'איז דא אידן מיט בערד און פאות און מיט שטריימלעך אין אמעריקע. זיי האבן אונזער רעבן געוואלט דער'הרג'נען און דערטרענקען און אלע חסידים. אלל אוו א סאדען לויפט ברוך מרדכי צום פארווערטס אז ער זאל אים געבן גאנצעטע בעקינגס און ער ברענגט ארויס ליגיונות איבער ליגיונות. און א ניוזפעיפער מעג זאגן געוויסע ליגיונות. און ממילא האט ער אנגעהויבן צו האקן שטיקער, נישט וואס אונז דערשרעקט מיר זיך, נאר דאס איז די לעבאוויטשעס, זיי האבן געהאט אזא קאנטראלינג פאוער. ס'איז טאקע אמת געווען, מ'האט געזאגט משה משוגענער פרידמאן איז געווען פון די צען שטערקסטע מענטשן ביי כלל ישראל, ווייל ער האט געהאט טשארלס היינס האט אים צוגעהאלפן, באט די זאכן זענען געשטארבן היינט, היינט איז שוין אן אנדערע וועלט, וואטש ענד סי. אזא שוויץ האט זיי אנגעארבייט. יעצט איך האב געוואלט וויסן, חיים פלאר, ביסט געוען גענוג ברעיוו און באלד אונטערצושרייבן מיין חרם, פארוואס ביסטו נישט ברעיוו און באלד דיך אויפצושטעלן און זאגן אז די ר' שלמה אהרן האט נישט געקויפט די וויטנעסעס, ער האט עס באקומען פון משמרת הצניעות, ווען ער איז צו ביי דיר געגאנגען דאס ערשטע מאל האט ער דיר דאס געזאגט, נאר דו ביסט א פארפוילטער הונט פונקט ווי אלע רבנים. יעצט איך וויל פרעגן משמרת הצניעות עטס האטס געפרעסן אונזער געלט צוגעגנבעט אונזער געלט געטוהן וואס עטס האטס געוואלט ס'איז געווען שטח הפקר גאנץ כלל ישראל פארוואס גייט עטס נישט ארויף אויפן סטענד און זאגן ער האט נישט געקויפט וויטנעסעס ר' שלמה אהרן אונז האמער עס אים געגעבן אונז האמער געלעבט אלע יארן פון דעם גניבה מיט דעם זנות און יעצט איז נישט דא קיינער פארוואס מען האט מורא מסירה מען וועט איינווייקן א איד און דער איד העט גיין זיצן ברוך מרדכי אונז האף מיר דו עסט צוריק גיין. דער דזשאדזש גייט יעצט באקומען דעם גאנצן פאזל, ער ווייסט שוין, ער באקומט צוביסלעך, ער ווייסט פונקטליך וואס דא גייט פאר, א מענטש איז געזעסן און ער האט די גאנצע קאמיוניטי אין דער ערד געלייגט, ס'נישט דא איין קינד וואס ווייסט נישט אז ער איז געווען א חזיר, און אלל אוו א סאדען איז געווארן א נייע זאך, יעדער האט פאר אים רחמנות, ער וועט גיין זיצן. ס'איז אזא שאנדע וויאזוי אונז האמיר זיך דא אויפגעפירט. ס'איז אנבעליוועבל. די רבי האט געגרינדעט די התאחדות הרבנים, ווען ער האט עס געגרינדעט האט ער זיי געזאגט, רבנים טייערע, אז עטס עט ענק אויפפירן ערליך, עט עטס זיין א לעדזשענד, עטס זיין א היט, און טאמער נישט, האט די רבי געשריגן, ס'איז דא אין יחזקאל ל' ז' שטייט, אוי רועי ישראל! דער רבי האט געזאגט עטס וועט זיין אזוי בדיוטא התחתונה, יעצט האמער א פראבלעם, ציונים! ציונים! ציונות איז אפגעשטארבן, ס'איז קיינער היינט נישט קיין ציוניסט, אפילו אפילו א משוגענער איז שוין נישט, אמאל פלעגן זיין נאר די משוגעים, היינט איז קיינער נישט, אונז ווייס מיר קלאר, ס'איז ארומגענומען מיט אטאמישע באמבעס און מיט אנדערע מיני באמבעס, מיט געז באמבעס גאנץ ארץ ישראל, ס'איז נאר א שאלה ווען די קלאק עט טיקן. דעטס אלל דעט דער איז, איטס א קוועסטשען ווען די קלאק וויל טיק, באט איטס גאנא העפן איין טאג וועלן די אראבער אריין גיין אויף ארץ ישראל בכח, ישראלים וועלן זיי צוריק דערלאנגען, און ס'וועט אויסשטארבן חלילה גאנץ כלל ישראל זעקס מיליאן, און די אראבער וועט בלייבן זיי זענען א ביליאן פינף הונדערט מיליאן, אונז האמיר שוין נישט קיין פראבלעם מיט ציונות, יעדער לאכט, יעדער פארט אוועק פון דארט, אונז האמיר איין ערנסטן פראבלעם. וואס זענען, וואס איז, ווער זענען די רבנים אונזערע? ווער זענען די רבנים? וואס טוען די רבנים? די רבנים זיצן און מען קוקט צו ווי מען צאפט יעדנס בלוט פאר גארנישט, און דאס מעג מען אלעס טון? אבי מען שלאגט נישט מיך, מען טאטשט נישט מיך, פונקט היינט האט מיר אויך א רב געזאגט, מיך אראפגערופן, געדארפט עפעס א טובה פון מיר, זאגט ער מיר דו ווייסט נישט וואס איז געקומען, דער יצחק שטערן מיט נאך אפאר שקצים זענען געזעסן דא חדשים אן ענד אף, און כ'האב זיי נישט געגעבן קיין חתימה ווייל איך קען דיך. ווי זענען די אלע רבנים? מען מעג אלעס טון? דער אמת איז, אונז האמיר אליין נישט געוואוסט ווי געזינקען אונז זעמיר דא, מיט מיט וועם אונז שלאג מיר זיך, מיט די לאועסט. קורח איז אריין געגאנגען אין דר'ערד אין די מדבר, אונז האמיר לאוער פון דעם. איינער זאגט מיר, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איך נעם נישט קיין אחריות דערויף, איך זאג בפירוש, איך נעם א דיסקלעימער, זאגט ער מיר אז ס'איז דא איינער שלום יוסף דייטש, ער איז שוין געווען ביי די DA אין סטעטן איילענד, וועלן איינזעצן נחום ראזענבערג. אבער וואס איז דען די חכמה? וואס טוען זיי? זיי כאפן א מענטש, מען זעצט אים איין. איינמאל אז דו ביסט איינגעזעצט, ביסטו דאך א פארברעכער, קענסטו גארנישט, קענסט נישט האבן קיין האטליין, קענסט גארנישט. דו ביסט אויף בעיל. זאגט ער מיר אז שלום יוסף איז אזא לעקער פאר משה פרידמאן איז ער געגאנגען צו אנדערע דיסטריקט אטוירניס ווייל פאר וואטעווער ריזאן האט טשארלס היינס נישט געוואלט עס טון. אבער איך ווייס נאכנישט אויף וואס ער האט מיך געוואלט איינזעצן. אבער דאס איז וואס די גייס האבן געוואלט זאגן אז איך איך בין א פאבליק ספיקער אין די קאמיוניטי, איך באליידיג מענטשן, וואטעווער די סטארי מעי בי. דאס איז דער זעלבער שלום יוסף דייטש וואס ער האט אלץ געשאלטן דעם יאסל וואלדמאן, און יעצט האט ער געקויפט ביי איינעם פלייש, ער האט זיך משדך געווען מיט אים, דאס איז דאך אזעלכע לאו לייפס. וואס האבן זיי געטון מיט ר' שלמה אהרן קעלנער? זיי האבן אים געלייגט אין דר'ערד אויף צוויי און א האלב יאר, כדי ברחמתך זאל ער ארויסגיין. אונז האב מיר פארלאנגט אז דער דזשאדזש זאל מאכן א סיסטעם אז ער זאל זיך מעגן אויפשטעלן און זאגן פון וועם ער האט די אלע עדות באקומען און נישט אז ער האט באצאלט געלט און וועט איינזעצן גאנץ משמרת הצניעות. דער וויקטים רופט אים נאך אן דער ליטווישער ער ווייסט נישט וועלוול דער פון משמרת הצניעות אין בארא פארק, יידל וואלף גייט מיט א קריעת ים סוף היטל, ער האט אים געאפערט הונדערט אלפים ווען ער איז אים געקומען פארציילן, קען דאך אבער רב שלמה אהרן נישט ארויפגיין אויפן סטענד און אלעס זאגן ווייל ער איז א קרימינעל, דאס האבן זיי געטון, זיי האבן געוואלט ווער ס'העלפט צו ווערט א קרימינעל, און טשארלס היינס האט געטון אזויפיל קאראפשן, ס'קומט יעצט ארויס אזאלכע זאכן ס'איז אנבעליוועבל, נישט נאר ביי ברוך מרדכי'ס קעיס, ס'איז געווען דא דער דעטעקטיוו פון די נאינטי פריסינק, וואס ער האט געשלאגן מענטשן ער האט געסטראשעט מענטשן, ער האט געטון כל דבר אסור, ער האט איינגעזעצט רענטא מיט דעם אנדערן, בקיצור, אן אנדערע דזשאדזש וואס האט נישט צו טון מיט דעם קעיס האט יעצט גע'פסק'נט איך וויל האבן יעדן קעיס פון רענטא אויף מיין טיש די לעצטע פֿינף, צען, פֿופֿצן יאר איי דאונט קעיר, איך וויל האבן יעדן קעיס אויף מיין טיש, איך האב מורא אז נאך בערמיודע וואו טשארלס היינס רוהט זיך אפ גייט ער זיך אפרוהען דא ערגעץ אין א פריזן, ער וויל האבן יעדן קעיס, ממש ס'איז. מען האט איהם קאנטראלירט עפעס קודם האט ער דאך האלבע אלצהיימערס עניוועי זעהט אויס ווי איינער וואס איז שוין נישט ביי זיך נאר געהאט אפאר גוטע חברה וואס האבן עס געפירט גענגסטערס אזאלכע משה משוגענע פרידמאן טייפ און זיי האבן דא געטוהן כל דבר אסור האבן זיי געכאפט דעם רבי שלמה אהרן קודם וועל איך דיך איינזעצן קענסטו שוין נישט רעדן גארנישט ער קען שוין נישט קומען זיין אן עדות ביי ברוך מרדכי'ס קעיס ווייל ער איז דאך אליינס א פארברעכער לויט זיי יעצט ווייסט דאך שוין דער דזשאדזש ער ווייסט שוין אלעס סיי דער דזשאדזש פון רבי שלמה אהרן'ס קעיס און סיי פון ברוך מרדכי'ס קעיס. יעצט די גאווערמענט, ער האט געוואלט אז די גאווערמענט זאל אים געבן ווייל ער איז שוין געזעסן אין דזשעיל, מען זאל אים ארויסלאזן ווייל ס'איז נישט דא קיין עדות. ס'איז יעצט אפירגעקומען אן עדות, ס'איז אפירגעקומען א טעיפ וואס דער טעיפ פעלט. דארטן זאגט ער קלאר, ווען דער וויקטים זאגט ער איז געווען געהוקט און ברוך מרדכי האט נישט געוואוסט, זאגט ער אים קלאר זאלסט וויסן, איך האב זיי שוין געזאגט אז דו האסט מיך געטשעפעט. האט ער געזאגט וויאזוי האסטו געקענט זאגן, ס'איז דאך געווען איינער אין די קאר אין די בעק. זאגט ער יא, איך האב געזאגט דו האסט דיך נישט געשעמט. זאגט ער אים לויף ארויס פון דארט און דער טעיפ פעלט, דער דזשאדזש האט געזאגט איך וויל דעם טעיפ אויף מיין טיש, סאו ברוך מרדכי האט געמאכט א חשבון אז ער גייט דינסטאג און עפעס לומר און גייט א וואך שפעטער, וועט מען קודם טענה'ן ס'איז דא טעיפס, אבער טעיפס טעיפס. מען וועט אים ארויסלאזן, מען לאזט אים נישט ארויס, ס'גייט גארנישט זיין דעם דינסטאג, ס'גייט אלעס פארן כמנהגו נוהג, ווייל זיי זעהן וואס דא גייט פאר, זיי גייען יעצט אינוועסטיגעיטן דעם גאנצן קעיס, יעדן טאג געט מען ארויס, טשארלס היינס אפיס געט ארויס נאך עפעס וואס דאס איז קעגן ברוך מרדכי'ן, נאך א טעיפ און נאך א טעיפ און נאך א דאקומענט. דער טעיפ וואס האט דיסעפיערד, דאס איז געווען א טעיפ וואס דער סטיוו ליטווין דער דעטעקטיוו האט עס. געהאט אויפגעשריבן און ער האט עס ריקארדעד, וויאזוי דאס אז דאס פעלט די אלטע סאקמער בלאז דאס איז נאך פון דר'היים דאס איז דער אלטער מארמארשער וועג נא נא נא יעצט גייט עס נישט ארבעטן מערצעשעם ווען דער דזשאדזש העט ענדיגן מיט ברוך מרדכי'ן און ער העט זעהן וואס ער האט געטוהן בעסיקלי איז ער א פארברעכער יעדער זאגט ער איז א פארברעכער מען שיקט אריין טויזענטע בריוון פון די גאנץ אמעריקע אז מען טאר דעם מענטש נישט ארויסלאזן. וואס האט ער געטון? ער איז געגאנגען סטיוו ליטווין און האט נישט איבערגעגעבן א פאפיר וואס דאס איז א ריזיגע רשעות, וואס מען טוט אים אינוועסטיגעיטן פאר דעם, און נאכדעם איז ער געגאנגען און מען האט געטענה'ט אז ס'איז נישט געווען פעיר די טרייעל, איינער פון די אפעלעט קאורטס. איך האב זיי דאס מודיע געווען זאלט עס אויסטשעקן ווייל ער האט שוין געווען מיט משה משוגענע פרידמאן דא אמאל ביים בירך משה און ס'האט זיך געטון וועגן די ירושה וועגן מעשה'ס צו מען טוט אים יא אן זויבער צו נישט ער קען שוין משה'ן די גאנצע צייט און דאס איז א שעים און א דיסגרעיס ווייל דאס איז שוין אפעלעט קאורט ס'איז שוין די גרויסע צדיקים בקיצור. דאס טוט מען יעצט אלעס אינוועסטיגעיטן, דער פאזל גייט זיך צאמשטעלן אז דער מענטש איז א חזיר א פארברעכער, און ער האט געהאט גענוג געלט צו דרייען, און זיי האבן געקענט גוט טשארלס היינס'ן מיטן גאנצן אפיס, און דארט האט מען אפגעטוהן כל דבר אסור, און נאכדעם וועט ער ערשט פסק'ענען, און ער פסק'ענט נאך נישט אזוי שנעל, ער וועט זעהן א יעדן טאג וואס ברוך מרדכי'ן האט מען אים צוגעשטארט, די צוויי און דרייסיג יאר איז געווען א הונדערט פערסענט וועל דיזערווד. יעצט זענען זיי געגאנגען און זיי האבן גענומען, ער האט ארויסגעגעבן. דער צייטונג דער פארווערטס האט יעצט נאך א גאנצע אריכות אז ס'איז דא טעיפס ווי ר' שלמה אהרן זאגט אז פארוואס מ'האט אים געפרעגט פארוואס איז ער געגאנגען צו אשר ווייט, ער איז געגאנגען צו אשר ווייט דעמאלטס ווען ער האט געהערט אז מ'האט געטאטשט זיין זון, האט ער געזאגט ווייל די איינציגע וועג געווען צוצוקומען צו טשארלס היינס אפיס איז געווען דורך אשר ווייט. אשר ווייט איז דער מאן פון הענע ווייט און ער איז א לויער, און ווען דו האסט געוואלט צוקומען צו טשארלס היינס אדער זיינע הויעכע פענסטער האסטו געמוזט גיין צו אשר ווייט און אשר ווייט האט זיך נישט געגאנגען שלאגן מיט זיין ווייב הענע ווייט איז במילא האט טשארלס היינס געמוזט נאכגעבן אלעס. האט ער געזאגט דעט וואס די אנלי וועי טו געט טו די די עי'ס אפיס אויב נישט האט מען דיך געלאזט שטיין אונטן ביסט נישט צוגעקומען אין ערגעץ. וואט א שעים דא איז געווען האבן זיי יעצט געברענגט זיי האבן דעם טעיפ ער איז געגאנגען ביקאוז אנלי ביקאוז דער וואז נאו וועי טו געט טו טשארלס היינס איט וואז טרו דער וואז נאו וועי וואס איינער האט געקענט צוקומען צו טשארלס היינס ס'איז געווען ארום גענומען מיט כלבים אזוי ווי א רעבע אזוי ווי דער ברך משה איז געווען ארום גענומען מיט כלבים און אפילו דער הייליגער דברי יואל איז אויך געווען ארום גענומען מיט כלבים ארום און ארום ער איז געווען כשושנה בין החוחים דער ברך משה איז נאך נישט געווען קיין כשושנה אויך נישט ער איז געווען א חוחים בין החוחים. דער סקולענער רבי איז ארומגענומען מיט זיינע שקצים, דו פארשטייסט? אזוי גייט עס די אלע, און די זעלבע אויך דער טשארלס היינס איז נישט געווען קיין מענטש פון מאראל, ער איז געווען א לאו לייף. הא, זיי האבן יעצט נייע טעיפס, קענסט ארויסגעבן וואס דו ווילסט. כ'האב געוואלט זאגן פאר דעם וואס ער שרייבט, דער בערגער, פאול בערגער, וואס ער שרייבט דעם צייטונג, דעם אלגעמיינעם, איך האב אַכט הונדערט טעיפס, איך האב שוין גערעדט ביז יעצט מסתם אַכט הונדערט טעיפס, ווילסט זיי אויך האבן? קענסט זיי אויך האבן. יא, ס'רוקט זיך פאראויס ברוך השם, די דזשאדזשעס ווילן שוין וויסן פונקטליך, זיי ווילן האבן דעם גאנצן פאזל פאר זיי גייען צו ברוך מרדכי'ס קעיס, און זיי ווילן נאך א זאך, זיי ווילן אז אלע עווידענס זאלן זיין אויפן טיש, זיי ווילן נישט ס'זאל פעלן דאס, ס'זאל פעלן יענץ. יא יא, די דזשאדזשעס האבן זיך אויסגעלערנט וואס א קאראפטעד טשארלס היינס איז געווען, זיי גייען יעצט ארויסנעמען די אלע קעיסעס, און איך זאג ענק יעדן איינעם ווער מען האט אים אפגערופט פון משמרת הצניעות, פליז קאם פארווארד אונז מוז מיר דא ארויסקומען וואנס ענד פאר אלל זאגן וויאזוי די קאמיוניטי האט געלעבט, אין אלט ירושלים האט מען אזוי געלעבט, מען האט יעדן טעראריזירט, אונז וויל מיר דאס נישט, אונז זעמער נישט אין אמעריקע ווייל אונז וויל מיר נאכגיין אלט ירושלים. ס'איז געווען דא יעצט אין פראנט פון שומרים, פון תולדות אהרן האט מען געמאכט א פראטעסט דא אין פראנט פון גאדינגער'ס הויז, זאל ער אביסל פילן וואס ער האט געטון אלע יארן מיט כלל ישראל, איך האב אזא הנאה, דער אייבערשטער באצאלט אים צוריק בחייו, ס'איז געווען אזוי, די סאטמארע חיות האבן געהאט א פראבלעם מיט ציונות, וואס האבן זיי געטון? זיי זענען נישט געגאנגען זיך ברעכן קאפ, לעיזער קעסטנבוים געזעסן אמעריקע און נאכגעלאפן קינדער און געפרעסן טערקי מיט ביף. זיי האבן געשיקט אפאר טאלער פאר ירושלים, און די ירושלימער זענען זיך געגאנגען שלאגן און מוסר נפש זיין וואס זיי האבן געדארפט האבן די פאר טאלער. מיר האט דערציילט איינער וואס האט געלערנט אין די תלמוד תורה דארט, אז ווער עס איז געקומען צובלוטיגט האט מען אים געגעבן געלט, מען האט איינמאל פארקריפלט איינעם האט מען אים געגעבן צען אלפים. דאס איז געווען א ביזנעס דיעל. זיצט מען דא אין אמעריקע און מען איז מוחה פאר ציונות, איך פאר נישט אויף ארץ ישראל, איך בין נאר מוחה, איך רעד נישט פון וואוינען, איך רעד פארן אויף ארץ ישראל מוחה זיין, איך האב מורא פאר די שלעג, איך זיץ. דא און איך שיק דארטן די פאר טאלער האט מען גענומען די תולדות אהרן און מען האט זיי גענוצט פאר אונזערע מיליטערס לייט, סלאולי באט סורלי זענען זיי געווארן סיק און טייערד פון די גאנצע זאך זיי ווילן עס נישט זיי ווילן עס בשום אופן נישט און נאך מער זיי האבן גע מ די וועלט איז געוואויר געווארן אז דא איז דא א מוראדיגע פראבלעם אז די גרעסטע גראבער פון טויטע איז געווען אתרא קדישא זיי האבן געטון די מערסטע חרבנות פאר גרויס געלט. און זיי האבן אונז גענוצט, יעדעס מאל מ'האט געדארפט א פראטעסט, אזוי ווי קלאר האט געדארפט א פראטעסט קעגן דארטן די גרעטש בילדינג האט ער גענומען קינדער מיט בחורים, זיי זאלן כאפן די פראסקעס און ער האט אוועק געוואקט, איינמאל האט ער אנגעהויבן זיך צו אריינטשעפען די הצלה, געקומען איינער פון הצלה האט אים אזוי באמעכלט, ער האט געוואוסט פון דארט דארטן כאפט ער שלעק. דאס איז געווען דא די גאנצע סיסטעם, יעצט די תולדות אהרן רבי איז פונקט אזא שייגעץ א לאו לייף. פונקט אזוי ווי די אלע סאקמערע חיות. נישט געהאט קיין שום רעכט דאס צו טון. ער האט געדארפט זאגן פאר סאטמאר האסט א פראבלעם קום דו אראפ נעם דיך שלאגן. זאלסטו כאפן שלעק. זאל מען דיר אפהאקן ביידע פיס. זיי קומען אהער. זיי האבן גערופן שלעגערס און מען האט זיי געשיקט אפאר טאלער. יעצט די שונא תולדות אהרן האבן בא'עוול'ט הונדערטער מענטשן. זיי האבן בא'עוול'ט הונדערטער מענטשן ווען זיי האבן געהאט דארטן סוכות. געגעבן שמחת בית השואבה. מען האט געשלאגן. מען האט געהארגעט. מען האט געטון. אויף וואס? ווער ביסטו? סא יעצט די זעלבע חיה סאטמאר, זיי זעען אז זיי פארלירן שוין מער תולדות אהרן ווייל תולדות אהרן לאכט שוין פון זיי, זיי האבן געזעהן אז די מדינה אין איין טאג האט זיי געגעבן מער לאנד דארטן אין בית שמש וויפיל ס'ווערד גאנץ סאטמאר'ס אלע נדבות, זאָגן זיי פאַר סאַטמאַר, הער אויס, גיי דיך אַליין שלאָגן, לאָז אונדז אַרויס! בקיצור, זענען זיי ברוגז געוואָרן און זיי געגאַנגען, זיי האָבן פּראָטעסטירט קעגן דוד'ל און דוד'ל, איט פילס גוד, יאָ, קומט אויף אַמעריקע אַ גאַסט, ס'האָט זיך גוט געפילט, ווייל איטס טו בעד, די זעלבע האָסטו געטון אַלע יאָרן פאַר אַנדערע רעבעס, מיט אַנדערע חסידות'ער, מיט אַנדערע מענטשן, הלא דבר! וואָס האָט עטץ געמיינט? ווער זענט עטץ בכלל? די גאַנצע שמשמרת הצניעות איז דאָך אויך די אַפּפאַל, די פּסולת פון ירושלים. וואס איז דא געקומען אהער? ווער ברויך ענק דא? אונז קען מען לעבן אן ענק, ווען נישט עטץ וואלט מען נישט געזינדיגט מיט אזויפיל קינדער. עטץ האטס עס צוגעלאזט און גענומען געלט אויף דעם. יידל וואלף, געקומען א קאלינער פון ארץ ישראל, ער האנדלט מיט ריעל עסטעיט, וואסערע ריעל עסטעיט האנדלט ער? ער סאקט ארויס הונדערטער טויזענטער דאלער פון מענטשן, איטס ראנג, די חברה דארפן גיין אין דזשעיל. סאו עניוועי, ס'האט זיך ברוך השם א רוק געטאן צו א בעסערונג, מ'האפט אז בקרוב. וועט ארויסקומען דער אמת וואסער א שייגעץ ברוך מרדכי איז, און אונז האף מיר און אונז ווינטש מיר אז ער זאל צוריק גיין ווי ער באלאנגט, ווייל ווי לאנג ער איז אין די גאס האבן די קינדער נישט קיין מנוחה, און נישט נאר דאס, די רשעות איז אזוי, האסט געזינדיגט, פיין, קלאפ דיך חטאתי, קלאפ דיך נישט חטאתי, וואס ווייקסטו איין יעדן? מיך האסטו געוואלט איינווייקן? ר' שלמה'ן האסטו איינגעווייקט? ווער מיינסטו האט באצאלט יעצט די גאנצע געלטער? עס קאסט לויער געלט אין די שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, ווער האט זיך געזארגט פאר דעם? דיין זון האט זיך געזארגט פאר דעם? די לאו לייף וואו דו ביסט, דאס איז דער סיסטעם פון סאטמאר געווען, אבער ס'האלט נישט אן מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דער אייבערשטער האט געזען אז מ'שלאגט זיך פאר אידישקייט, דער אייבערשטער פארשטייט אז די מים באם, דאס געלט איז ביי די מגלה עריות, ביי לעזער קעסטענבוים וואס האט מגלה עריות געווען, איינער האט מיר געזאגט פון די חשובע פון סאטמאר, אזוי האט ער מיר געזאגט, זאגט ער נחום, ער האט געוואלט ווערן ביי ברך משה ראש הקהל, אבער האבן נאכגעשיקט א מענטש ער זאל מיט אים מיטגיין איבערן טאג וואו ער גייט און ווען ער קומט. ער זאגט מיר וואס ער האט געטון, וואו מ'האט אים געטראפן, גיין וויל איך דיר אפילו נישט זאגן, ס'איז נישט געווען אין א בית מדרש. אונז האמער אויף די אינטערנעט, ער האט מטמא געווען א בחור, ער האט אים באצאלט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער ער זאל מאכן א שווייג. דער לעזער קעסטנבוים. ער האט געוואלט ברענגען משיח'ן, ווייל ער איז א מונקאטשער פון דער היים. פי יא! א גרויסע גליק האט מיך באטראפן, דער טאטע האט אפגע'גנב'עט די גאנצע שטאט, גענומען פראגראמען, זיי האבן אמאל גענומען, עפעס איך ווייס, צוואנציג מיליאן דאלער. מען האט צוטיילט צווישן די גבירים, זיי האבן אלע באנקראטירט און סאיז געבליבן דאס געלט ביי זיי און זיי האבן געקויפט ריעל עסטעיט, דאס איז געווען געלט וואס מען האט געדארפט מאכן ביזנעס פאר ארעמע מענטשן. פארשטייסט? ער געט דיר צדאנקע געט ער. איז במילא ביז אזוי לאנג מען האט זיך נישט געשלאגן פארן אייבערשטנס וועגן איז גארנישט געווארן, יעצט אז מען האט זיך גענומען שלאגן און מען כאפט מכות, יעדער כאפט מכות, ר' שלמה'נס קעיס קאסט שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, און איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, כ'האב געכאפט געפערליכע מכות, נאר וואס, רבונו של עולם ווייסט אז אונז טוהן מיר עס ווען נישט יעצט, וואלט נשתכח געווארן אינגאנצן דער ענין פון ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און א קינד וואלט געווען הפקר, פרי פאר אלל, קענסט טוהן מיט אים וואס דו ווילסט. און דאס איז דער גרעסטער פראבלעם וואס איז געווען. ס'איז אנבעליוועבל, אונז דאנק מיר דעם אייבערשטן אז אונז זעמיר ארויס לעבעדיג, מ'האט מיך געשאסן, מ'האט מיך אנגעגאסן מיט בליטש, מ'האט מיך געסטראשעט, זיי וואלטן געקענט מאכן פון אונז א סוף, ביי משה משוגענעם פרידמאן צו הרג'נען א מענטש איז גארנישט, ער איז געווען דער וואס האט מיך געסטראשעט דורכאנאנד, און ער האט אלץ געהאט, ער איז געווען די קלין גיי, ער האט קיינמאל נישט געטון גארנישט, ער האט געהאט זיינע שמשים, סאו האט ער געצאלט אפאר טאלער, אזוי ווי די אילאוויטשלעך, און זיי זענען מיך געקומען סטראשען, פרעג איך זיי אנטשולדיגט דו ביסט ראש הקהל אין סאטמאר? דו ביסט דער רב דארט? דו ביסט דער רבי דארט? דו ביסט ראש הקהל אין ווילימסבורג? ס'האב איך א מנוולישע האטליין אין אייאווא. ווער ביסטו בכלל? האבן זיי געזאגט משה פרידמאן האט אונז געשיקט. און זיי האבן מיר נאך אריינגעגעבן אין נדן זאלסט נישט טשעפען מיט משה פרידמאן ווייל ער איז זייער א פאוערפול מען. פרעג איך ער איז מער פאוערפול ווי דער רבונו של עולם? זאגן זיי ביסט משוגע דו רעדסט ווי אן אפיקורס. זאג איך אים דער רבונו של עולם האט אונז באפוילן אז אונז זעמיר מחיוב אויף ערבות.

און דארט איז דא אסאך דזשאדזשעס, און זיי האבן שוין קלאר ארויס געברענגט, זיי האבן קלאר ארויס פון ווי ר' שלמה'ן האט גענומען די עדות, נישט ער איז געגאנגען קויפן עדות, און זיי האבן שוין קלאר ארויס אז ברוך מרדכי'ס טאכטער האט געסטראשעט טורנהיים אז זי וועט אים איינווייקן ווייל זי וועט פארציילן אלעס וואס ער האט געטון. ער האט טאקע מסתם געטוהן, נעבעך אז מ'האט אים וויקטעמייזט פון אלס יונגל, ער פלעגט זאגן, ער האט געזאגט, ס'איז דא אויפן טעיפ ווי ער זאגט, ער האט געזאגט אז ער האט נישט גע, ער האט מורא געהאט צו גיין אין חדר, זיין טאטע האט אים געפרעגט וואס גייסט נישט אין חדר, טאטי כ'פיל מיך נישט גוט, ער האט מורא געהאט ווייל ברוך מרדכי פלעגט אים מאכן בלוט פון אונטן, ס'האט אים וויי געטוהן, ער האט זיך נישט געקענט אראפזעצן. אזוי האט ער געזאגט, ס'איז אויפן טעיפ, איך געזאגט פארן דעטעקטיוו. און שטעל דיר פאר, און דער קינד האט זיך מורא געהאט וואכן, חדשים, יארן צו גיין, ווייל ברוך מרדכי האט אים געוואוסט וואו אפצואווארטן ווען ער גייט מיט די קאר, און אים אויפגעפיקט און געמאכט נאכאמאל דעם זעלבן משכב זכר, און אים געהייסן גיין ווייטער אין חדר, און איז געקומען, ער פלעגט הינקען אין חדר, פלעגט אים דער רבי פרעגן, וואס הינקסטו אזוי, וואס טוט דיר וויי, כ'קען נישט עפעס ארויסגיין. און דאס קינד האט מען געפירט אויף ארץ ישראל, אה, די עף בי איי ווייסט שוין וואס מען האט געטון, אינטער סטעיט, אינטער, אראונד די ווארלד. און דער אנדערער, דער וואס האט טעסטיפייד קעגן אים, כ'זאג נישט דעם נאמען ווייל ער איז א וויקטעם, טורנהיים איז אויך א וויקטעם אבער שרייט דאך אז ס'איז נישט אמת, ס'איז דאך נישט קיין וויקטעם, ער זאגט אויך דאס זעלבע, מען האט אים געטראגן אויף פלארידע, אינטער סטעיט, פרעגט דער דזשאדזש, איך פארשטיי נישט, ברוך מרדכי'ס דזשאדזש וויל וויסן פארוואס איז די עף בי איי נישט אין דעם קעיס. עניוועי, ס'פאלט די, די פאזל איז פאללינג אינטו פלעיס ברוך השם, סלאולי באט שורלי, און דער אייבישטער וועט העלפן. ס'וועט מער נישט אנגיין אזאלעכע רשעות וואס דא איז אנגעגאנגען, יעדעס קינד איז געווען ממש שטח הפקר און נישט קיין ווארט, אנבעליוועבל. טשאדניק, יעצט וויל איך פרעגן איין זאך, דעם גאנצן משמרת הצניעות מיט די קאראפשן, כ'וויל פרעגן יידל וואלף, דו ביסט אן ערליכער איד? ס'פאלט דיר אמאל ביי א הרהור תשובה? דו האסט דאך מטמא געווען א קאמיוניטי, ווי קענסטו לעבן מיט דיר? דו ווייסט וואס דו האסט אפגעטון אין א הייליגע קאמיוניטי? אביסל שארית הפליטה בחורים מיט יונגלעך האט מען האט מען צוריקגעשטעלט דא? יו קען ליוו וויט יורסעלף? איך פארשטיי דאס נישט. איך פארשטיי נישט וויאזוי א מענטש ווי דו קענסט מיט דיר לעבן. דו ווייסט וואס דו האסט אפגעטון? דו האסט גענומען געלט, דו האסט געלעבט פון זנות. מילא שלום שניצן, פון אים רעד איך נישט, דאך אן אויסוואורף פון א יונג אלע יארן געווען. אבער דו הייסט דאך עפעס א קארלינער, א סטאלינער, עפעס א ווארעמער יונגערמאן. דו ביסט דאך אין ריעל עסטעיט, דו האסט דאך מיליאנען, וואס האט דיר אויסגעפעלט דער זנות געלט? וויאזוי האו יו גאנא ליוו וויט יורסעלף מיט וואס האסטו געטון אין א קאמיוניטי? אז ברוך מרדכי האט שוין תלמידים ותלמידי תלמידים, ער האט א תלמיד וואס ער איז געגאנגען זיצן, ער וואוינט אין מאנסי. ער זאגט ברוך מרדכי האט איהם געטשעפעט, ער הייסט דים, און ער זאגט ברוך מרדכי האט איהם מאלעסטעד, און האט איהם אויסגעלערנט וואס מ'טוט, און יעצט האב איך געטוהן פאר אנדערע, און ער האט נישט געהאט דאס געלט פון ברוך מרדכי אים צו פייטן, איז ער געבליבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, ער קען נישט חתונה האבן. די רשע וואלף, די ביסט א וואלף, ביסט א זאב יטרף, די האסט געדארפט בלייבן אין ארץ ישראל אין קארלין, די באלאנגסט נישט דא, די ביסט אן עוכר ישראל, די ביסט, די האסט געלעבט פון זנות געלט. און דער אייבערשטער וועט דיר עס נאך באצאלן, דו וועסט נאך זען, בחייך וועסטו נאך זען וואס דו וועסט באקומען פאר אזא רשעות. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ווער ס'האט די טמא'נע קהלה זאל ארויפגיין, ס'איז דא דריי בריוון אויסגעשטעלט, און מ'זאל, ס'איז א, עטס קענטס עס טרעפן אויפן סייט וואס ס'הייסט פראם פאליס, F R U M F O L L I S. ס'איז א סייט פון ירחמיאל לאפין, און ס'איז דא נאך אויף אסאך סייטס וואס מען האט עס ארויפגעשטעלט, דורון קצין האט עס ארויפגעשטעלט, יעדער זאל אריינשרייבן פארן דזשאדזש א בריוו, אז אין עטס וועט זעהן די בריוו איז אויסגעשטעלט אז ברוך מרדכי מאלעסטעט שוין די קאמיוניטי יארן, ס'קיין דאוט אין קיינעם'ס מיינד נישט אז ער איז א מאלעסטערער, נאר מען האט געמאכט עפעס א גאווערנמענט מיסטעיק, ס'איז נישט געווען קיין מיסטעיק, ס'איז געווען דירעקט געמאכט אז כדי ער זאל קענען נאכדעם ארויסגיין, און די דזשאדזש זאל אים זיכער נישט געבן א ביליגן. סענטענס ווייל ער איז שוין געזעסן און ער זאל טוהן די בעסט וואס ער קען ער זאל האלטן אים חזר אףף די סטריט. יעדער איינער וואס האט אין זיך א אידיש געפיל זאל מאכן זיכער אז ער שרייבט עס אונטער ווייל די לעבאוויטש שקצים די גייען דאך אויכעט טוהן די זעלבע, כ'ברענג אינגאנץ סאטמאר פארוואס נישט סאטמאר? יעדער עט אונטערשרייבן. חזירים זאלן קענען אנהאלטן זיין ווייטער מצליח זיין. חיים יעקב דו מעגסט עס אויך אונטערשרייבן, און אפילו גליק, וואלף גליק, דו מעגסט עס אויך אונטערשרייבן. ס'איז נישט דעם רעבינ'ס דרך, יא דעם רעבינ'ס דרך, מסירה! דעם רעבינ'ס דרך איז אז מ'זאל טאטשן אלע קינדער. איינער זאגט מיך יעצט די וואך, געווען פון די חשוב'סטע מלמדים אין בארא פארק, זאגט ער מנחם, ער האט אראפגעצויגן די הויזן פאר יעדן יונגל אין פאבליק, און ער האט געשפילט און געטוהן וואס מען טאר נישט. און ער זאגט מיר דעם נאמען, כ'האב ממש כ'האב געמיינט אז איך חלש. מ'מוז קויפן נאך א גאלן פעינט פאר די שווארצע מצבה וואס איך גיי די אלע מלמדים אנפארבן שווארץ, ווייל אויף אים האב איך נישט געגלייבט. פאר יעדער האט עס געטוהן. בקיצור. ס'האט עס איינער נישט געטוהן איז ער גאר געווען דער צודרייטער. פארוואס טוהסטו עס נישט? דאך מותר לכתחילה. ס'דאך נאך פאר קבלת התורה. דעמאלטס האט מען דאך נאך געמעגט. דעמאלטס האט א קינד נישט געהאט קיין רעכטן. שוין. דאס איז געווען נאר צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, יעצט קומט א געהעריגע שיר מיטן אייבערשטנ'ס הילף. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישלח. פאריגע וואך איז אנטלאפן לעזער בערלאנד אויף זימבאבווע, אפריקע, האט ער געזאגט פאר די חסידים, רבותי, יעדער איינער זאל זאגן פרשת ויצא יעקב מבאר שבע, איך מיין אז פרשת וישלח וואלט געווען מער א פאסיגע זאך, עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם, איך מוז צום א מיר א מענטש מוז דאך אמאל תשובה טוהן אונז מוז מיר צוריק קומען צו ריאליטי כ'האב געהאט א האטליין זעקס זיבן יאהר כ'האב צאם גערעדט אזויפיל שקר מיט ליגנט כ'האב געזאגט זאכן וואס איז נישט אמת כ'האב פארשעמט כלל ישראל ס'איז געקומען א צייט איך וויל אויך תשובה טוהן יא איך וויל אויפהערן מיט די ליגנט כ'האב ענק פארציילט אין די בראשית יארן אז כ'האב געוואוינט אמאל אין טו סיקסטי ניין ראטלידזש סטריט, כ'האב קיינמאל נישט געוואוינט דארט, סתם שקר. כ'האב ענק אויך פארציילט אז ס'איז געווען דארט איינער אברהם בער בערקאוויטש וואס א מלמד, א מגיד שיעור פון ישיבה קטנה פון סאטמאר, האט עהם מאלעסטעט דריי חדשים רציפים. יעדן טאג אין מקווה, דאס איז אויך נישט געווען אמת. קודם וויל איך ענק זאגן, ס'איז קיין איך האב קיינמאל נישט געוואוינט אין ראטלידזש, איך ווייס אפילו נישט ווי ראטלידזש איז, איך בין דאך געבוירן געווארן אין פאריז, וויי איך וויי איך האב איך בכלל נישט געווען אין אמעריקע, מ'האט מיך ערשט אריינגעלאזט צוויי יאר צוריק, און אויף ראטלידזש האב איך זיכער נישט געוואוינט, און. אברהם בער בערקאוויטש, כ'גיי זאגן דעם אמת, ס'איז נישט דא אזא מענטש, קוקטס נאך אין אלע ביכלעך עטס וועט זעהן ס'איז נישט דא אזא מענטש, כ'האב ענק איינגערעדט ער איז א יתום געווען זיין טאטע איז געשטארבן ממילא האט מען נוהג געווען מיט אים מנהג הפקר, דער מגיד שיעור פון סאטמאר, דאס איז אלץ געווען ליגענט, וויי וויי וויי, צאמגערעדט ליגענט, אריינגעשלעפט מענטשען וואס זיי לעבן שוין נישט, אה. ס'איז שקר, מען קען דאך אים נישט איבערפרעגן. יא, ס'איז נאר געווען צוויי גרויסע רבנים אין שטאט, דער קאלעווער רבי וואס ער איז זיך געגאנגען אויסרעדן פאר ער האט זיך גענומען דאס לעבן, און צו ר' מעכל לעבאוויטש. און איך האב נאך דא עדות היינט, רבנים, איינער איז א גבאי געווען ביים קאלעווער רבי, איז א איד א גרויסער בעל מקובל. ער זאגט ער געדענקט עס קלאר. יא, די גאנצע שטאט געדענקט עס, אבער עה, ס'איז ליגנט, רבותי, ווע, די גאנצע זאך איז איין שטיק שקר, נו וואס זאל איך טון, א מענטש האט נישט וואס צו טון פאר ליידיגיין, זעצט זיך ארויף אויף א האטליין און באגראבט כלל ישראל, עה, ס'איז שקר. נאכדעם האב איך ענק פארציילט אז ער האט זיך גענומען דאס לעבן, ער האט זיך קיינמאל נישט גענומען דאס לעבן. ער האט איבערגעלאזט א בריוו וויי מ'האט אים מטמא געווען, ער איז טמא פון קאפ ביז פיס, און אין דעם זכות זאל יואל בן חנה האבן א רפואה שלימה. כ'וויל אייך זאגן, ווען איך זאל ווערן א צאמשטעלער פון מאוויס צו פון פלעיס, וואלט איך געווען אסאך מער סוקסעספול. איך קען דאך אזוי באקן מעשות, איר הערט? א בעקער באקט נישט אזוי גוט ווי איך באק מעשות. עניוועי, כ'בין שארי פאר די אלע זאכן. שור! אה, נחום נחום ראזנבערג האט גענומען איין משוגענע מעשה און מיט דעם האט ער פארדרייט די גאנצע שטאט, די גאנצע שטאט האט ער משוגע געמאכט, די גאנצע וועלט, און לאמיר זאגן אז ס'איז יא אמת די מעשה, איז דא איין מעשה, נו, ס'איז דאך דא כעניי נהרא דרײַצן מיליאן אידן אויף די וועלט, נו, ס'איז איין מעשה מחייב די גאנצע זאך, גאנץ כלל ישראל? נע, ס'איז געווען נישט גוט וואס כ'האב געטון, ניין, איך בין, איך, איך הייב שוין אן צו פארשטיין. אז ס'האט נישט געטויגט? אוודאי נישט! שור, ס'גייט פארשעמען כלל ישראל אז ס'איז געווען איין חזיר אין סאטמאר וואס האט מאלעסטעט א קינד? שוי! עניוועי, סאו, בקיצור, איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז נישט דא אזא מענטש ווי נחום ראזענבערג אויך נישט. מיין טאטע זאל זיין געזונט זוכט נאך א שידוך, ער איז היינט אלט אַכט און אכט און צוואַנציק יאר, ער האט מיטגעמאכט א לאגער, און מיין מאמע איז פֿיר און צוואַנציק און זי זוכט נאך א שידוך. דער באשעפעניש, דער נחש, תחש, פחש, וואס עטס האטס, דער נחום ראזענבערג, איז בכלל נאך נישט געבוירן, מיין טאטע וועט ערשט טרעפן א שידוך, און ער וועט חתונה האבן, און נאכדעם וועלן געבוירן ווערן קינדער. אז דער אייבערשטער זאל העלפן, עטס פארשטייט וואס דא טוט זיך, קומט איין ליגנער און מאכט משוגע די גאנצע שטאט, ס'איז ממש מבהיל על הרעיון ווי די גאנצע שטאט הערט אויס דעם משוגענעם, און נאכדעם ווען ער ענדיגט רעדן, און ס'איז דורך ברוך השם שוין זעקס א האלב זיבן יאר, קומען ארויס אזעלכע אברהם בערלעך קומען ארויס אין די הונדערטער, כ'מיין אז היינט איז די יארצייט פון ר' אברהם דוב אווריטשער, ער האט אויך נישט איבערגעלאזט קיין קינדער. און אברהם בער האט אויך נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, אברהם בער בערקאוויטש, ימח שמם די מלמדים וואס האבן אנגעטון מיט אונזערע קינדער, עניוועי ס'איז אלעס ליגנט וואס ער זאגט, יא ס'איז ליגנט, און יעדער און נחום ראזענבערג, איך האב געזאגט נאך א זאך, ברי דייטש ווען ער מאכט א לאוסוט פאר סאטמאר וויפיל ער באקומט מוז איך באקומען פֿופֿציק פראצענט. פופציג, ער גייט באקומען פינף מיליאן דאלער קומט זיך צוויי אהאלב מיליאן פאר מיר, ווייל ווי איך גיי אין די גאס, ווי איך גיי, יעדער לעבן מיר דארף פונקט שפייען, יעדער מאכט אזוי אינטערעסאנט אז יעדער מוז שפייען ווען ער גייט דורך לעבן מיר, איך בין דאך אינגאנצן נישט געבוירן געווארן, אלל אוו א סאדען מוז יעדער שפייען, וואס איז דא געשען, איך פארשטיי נישט אינגאנצן וואס שרייט מיר איינער נאך, דו האסט איינגע'מסר'ט נחמיה'ן, נחמיה מיין זיידע. איינער שרייט מיר נחמיה מיין טאטע, קען זיין ס'אמת, איך ווייס נישט, קען זיין דאס איז אויך שקר, קען זיין ס'איז קיינמאל נישט געווען א פרשה פון נחמיה, די ניו יארק טיימס ער דארף אנפילן יעדן טאג אזוי פון אזוי פיל פעידזשעס האט אריינגעשריבן א מעשה א פיקטישע סטארי האט פארגעסן אונטן צו שרייבן ס'איז סייענס פיקשן. דער ברי דארף מיר געבן פֿופֿציק פראצענט, ווייל יעדער שרייט איך האב איינגעווייקט נחמיה'ן, האב איך דען איינגעווייקט נחמיה'ן? איך בין נאר מיטגעגאנגען אין קאורט צו זעהן וואס דארטן גייט זיין, און איך בין מיטגעגאנגען אים צו זאגן נחמיה, דזשאדזש דימאנגא געט דיר א פלי פינעף יאר כאפ עס פאר א באד ביסט א פירסט טיים סעקס אפענדער וועט דיך ארויסלאזן נאך א דריטל אין די צווייטע דריטל עסטו זיין אנדער אבזערוועישן זיי האבן זיך זייערע רולס כאפ עס פאר א באד. סאו ער זיצט נישט ווייל ער האט געטאטשט. ער האט געטאטשט א בת רחל מיידל, צו א פאר, צו ער האט אנגעשוואנגערט איינע און געשיקט אויף אינדיע, ער זיצט נישט פאר אזעלכע שטותים, אה דעיס מעג מען, ער זיצט ווייל ער האט נישט געהאט די גאטס, דא גייט איינער פונקט דורך יעצט אויכעט כאפ איך א פיקטשער פון אים, עלעך אים אריינלייגן אויפן בלאג, נא שוין איך האב דיך שוין אראפגעכאפט, לויף שפיי, דו חזיר וואס דו ביסט, וועם האסטו געטאטשט? פונקט אינטערעסאנט איך מאך עס דא אינמיטן די גאס סאו לויפט דא דורך עפעס איינער אה מיט אראפגעלאזטע פאות האט אויך געשפיגן ברי איך גיי דיך סוען פאר העלפט געלט זיי אלע שפייען אויף מיר דו ביסט דאך אנטלאפן אויף פלעטבוש און דו פארקויפסט דארטן די פיינע פיש וויאזוי הייסט עס נאר די וואס דער ווינער רב עסט ווינער רב שיקט דעם גבאי יעדן טאג ער זאל נעמען די פיש וויאזוי הייסט שוין די פיש די סושי. סושי, א נייע זאך אין כלל ישראל, סושי פיש. עניוועי, סאו בקיצור, למעשה איז לאמיר גיין ווייטער. ער זיצט נישט ווייל ער האט געטוהן זנות. אלע האבן עס געטוהן און שלמה הערצאג האט עס געטוהן, און שלום שניצלער האט עס געטוהן, און ווער האט עס נישט געטוהן? ער זיצט ווייל ער האט נישט געהאט די גאטס צו זאגן, מיין וויקטעם, יו אר רייט. ענד איי אפאלעדזשייז, איי רימארס, ענד דעטס איט. נאר פאר דעם זיצט ער. ער האט געמיינט אז ער וועט נישט האבן קיין פנים ווייל ער וועט נאכדעם בלייבן רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. יעצט וועט ער שוין נישט זיין אז ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ליסט ווייל טויטע לייגט מען שוין נישט ארויף. ווען ער העט ארויסקומען וועט ער שוין זיין טויט. מען לייגט נישט ארויף קיין טויטע. סאו למעשה איז די גאנצע זאך דא. איז אלעס ליגנט, ס'איז געבאקט אויף ליגנט? נחום ראזענבערג זאגט איינע פון צוויי קינדער זענען אין די מקווה מאלעסטעט, דאס איז א ליגנט? ווייסעך וואס? ס'איז נישט דא קיין מקווה'ס בכלל? מ'בויעט ערשט מקווה'ס? ס'איז נאך נישט דא! יעדער נעמט דאך א שאוער אינדערהיים, ווי האמער אונז מקווה'ס? האמער אונז? אונז דארפן דאך אינזין האבן אונזערע לוקסוס, מיט אונזערע דירות, מיט אונזערע הייזער. ווי האמער אונז מקווה'ס? נישט דא קיין מקווה'ס. ס'אפשר יא דא עפעס איין אלטע צעבראכענע מקווה די קליוולאנדער מקווה איז אמאל געווען די איינציגע פרויען מקווה אין שטאט. קען זיין איך ווייס קליוולאנד האט יא עפעס אן אלטע צעבראכענע מקווה נאך פון פאר די מלחמה איך ווייס נישט אה קליוולאנד רב איז דאך נישט דא געווען פאר די מלחמה. ווייסטע וואס איך בין שוין קאנפיוזד איך ווייס נישט צו יא דא מקווה'ס אין שטאט צו נישט גייט נחום ראזענבערג און ער זאגט אז וואס אז א יעדעס צווייטע קינד אין די מקווה וואן אוט אוו טו זענען מאלעסטעט אין די מקווה. שוין דא גייט רבי יוסף חיים גרינוואלד גייט דא דורך כ'בין אינמיטן די גאס איך מאך דא דעם האטליין ער גייט דורך ער טראגט א בעג צוויי בעגס טראגט ער פארשטייסט אבער פארוואס בין איך אויף אים ברוגז פארוואס לייג איך אים אויפן האטליין ער באדערט דאך מיך נישט נאר זיין שייגעץ שטיק איז אז ער איז ביזי מסביר זיין נאך א בחינה און נאך א בחינה און נאך א בחינה. זאג איך אים אמאל, רעד וועגן טשיילד סעיפטי, זאגט ער, דאס קען איך נישט, פאר דעם צאלט מען מיר נישט, כ'וועל אנהייבן צו רעדן פון דעם, קען איך גיין ארבעטן אלץ בוקקיפער אזוי ווי איך בין אמאל געווען? פארשטייסט, יעדער איז ביזי מיט זיינע אינטערעסן, עפפ, ס'איז בכלל, ער האט געקענט ווען בעסער ענטפערן, ער קען זאגן פארוואס איך רעד נישט פון טשיילד סעיפטי, אונז האבן דאך נישט קיין פראבלעם אין די שטאט, ווייל דו ביסט משוגע און דו האסט צוטון מיט יעדן מיט מנוולות, ווייסעך וואס, ס'איז נישט דא. רבותי, ס'איז א אפגעפרעגטע מישאן, כ'מיין מ'דארף שוין צושפארן דעם האטליין, אדער מ'דארף אנהייבן צו אויספיגערן אן אנדערע זאך. ס'קען זיין דער עולם אין שטאט זינדיגט צו עסן נעטשער וועי, כ'ווייס נישט, קען זיין דאס איז דער חטא, עפעס א, מ'דארף זוכן עפעס א חטא, און ס'זאל נתגלה ווערן עפעס א חטא, און מיט דעם חטא וועט מען גיין ווייטער שיסן כלל ישראל, כ'ווייס נישט, אפשר מאכט איינער נאך קטורת, פונקטליך אזוי ווי ביים זמן פון בנין בית המקדש. אויף דעם איז אויכעט מיתה. ווער ווייסט וואס מען טוט דא? סא לאמיר טראכטן אויף א ריעליסטישע זאך, בזמן שבית המקדש היה קיים, און נישט די שטותים מען טוט אראפ דעם זיפער מען טוט ארויף דעם זיפער, עניוועי, רבותי ס'איז א טיפשות אז עטס האט עס צוגעלאזט אזויפיל יארן, זאל איך באגראבן כלל ישראל אזויפיל יארן? יא. איך רעד נאר נאך בעסיקלי ענקער שפראך. דאס איז דאך ענקער שפראך, איר פארשטייט דאך. ס'איז דאך גאר קיינמאל נישט געווען, ס'איז נישט זיי, ס'האט נישט געווען, ס'האט אפילו נישט זיי, יעדער איז צדיקים, פאפאפאטאטאטא. און דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט. יעצט לאמיר אנהייבן צוצוקומען צו ריאליטי. לאמיר אויפהערן צו מאכן דזשאוקס. ס'דא א מדינה וואס זי הייסט מדינת ישראל. מדינה ציונית. די מדינה ציונית הערט אויס כסדר דעם האטליין, זיי ווייסן וואס ס'גייט פאר, מענטשן האבן אנגעהויבן צו קומען פארוורד, מ'האלט אין איין איינווייקן מענטשן, מ'האלט אין איין כאפן, מ'האט אין בני ברק פאריגע וואך צוויי מענטשן איינגעזעצט, איינער הייסט רוטמאן, ער איז דער גאבע פונעם מאקעווער רב, און דער אנדערער הייסט גאלינסקי, שמעון גאלינסקי, חשוב'ע מענטשן, די מדינה, איך ארבעט מיט זיי זייער נאנט שוין יארן, איך קום אויף ארץ ישראל. איך באקום ספעשל הגנה פון זיי און זיי ווייסן אז ס'איז דא א פראבלעם. נאר אזוי ווי די גמרא זאגט דארטן ושלא יהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטלה שלהם, ער זיצט און מאכט שיחה בטילות, ער רעדט, ער פארציילט אונז מעשות, און אויף דעם קענען זיי נישט בויען, זיי מוזן האבן סטאטיסטיק. האב איך געזאגט ווייסט עטס וואס, מאכטס סטאטיסטיק, זאגן זיי זיי האבן א פראבלעם ווייל. ס'קומט אריין א יונגל אז מ'האט אים מאלעסטעט אין בני ברק וואוינען הונדערט טויזענט משפחות ס'איז געקומען איינער אז מ'האט אים מאלעסטעט איז ביג דיעל ספעשעלי אונז האמער דאך א פראבלעם אז קיינער קומט נישט פארווארד ווען ס'זאלן באמת קומען מענטשען פארווארד הע וואלטן זיי געדארפט צושטעלן נאך נאך צען טויזענט דאקטוירים מיט הגנת ילדים קיינער קומט נישט פארווארד ס'דאך אונזער קראנקייט סאו עניוועי האבן זיי מיר געזאגט זיי גייען מאכן אזוי ווי מ'רופט עס דא אויך אין אמעריקע. מען מאכט סטאטיסטיקס, מען נעמט צאם קינדער און מען פרעגט זיי אויס. יעצט די סטאטיסטיקס איז געווען געמאכט אויף נישט נאר סעקשועל אביוז, ס'איז געווען געמאכט אויף אלע מין אביוז, פיזיקל אביוז, עמאושענעל אביוז, און סעקשועל אביוז. ס'איז דא אין חיפה איז דא א גרויס שפיטאל, א יוניווערסיטי, און די יוניווערסיטי האט אנגעהויבן, צו מראיין זיין, אויסצופרעגן קינדער, און זיי האבן געזאגט זיי טוען דאס ווייל זיי ווילן נישט גיין אין די וועלפעיר אפיס און זען די טשיילד אביוז אפיס און זען ווער ס'איז אלץ געווארן נפגעים, ווייל סוף כל סוף ס'דאך אזוי און מ'האט דאך מורא צו קומען פאראויס און ס'איז בכלל נאכנישט דא וואו מ'זאל קומען פאראויס. די וואך קאלט מיך אויך איינער אפ, מ'האט אים אביוזט סעקשועלי, זיין אייגענער טאטע, און פרעגט מיך וואו מ'זאל גיין. זאג איך אים איך וועל מיט דיר מיטגיין, דו ווייסט נישט וואו צו גיין, דו וועסט אנקומען אויף זאמבאבי אסאך פאר דו וועסט אנקומען צו די ריכטיגע פלעצער, עניוועי זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען צען טויזענט קינדער און די צייטונגען שרייבן אז דאס איז די פירסט אוו א קיינד אין די גאנצע וועלט, נישט געווען נאך אזא מין היסטארי צו גיין צו קינדער איז נישט געווען. אה, ציונים ימח שמם, זלמן לייב פיליפ וועט זיך אויפשטעלן און זאגן זאלן גיין אין דרערד, זיי זאלן טאקע גיין אין דרערד, איך מיין אויב זענען ציונים, אבער זיי האבן געטוהן א רייט מאוו, ווייסט פארוואס? ווייל זיי האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, זיי לאכן זיך אויס, קיינער וואלט נישט גענומען קינדער און זיי אנגעהויבן אויסצופרעגן זייער פערסענעל לייף, אוואדע ס'איז געווען מיט די רשות פון די עלטערן, אבער קיינער וואלט אפילו נישט אויסגעגעבן געלט פאר דעם, ביי אונז גייט אין אמעריקע און מ'קוקט סטאטיסטיק, טשארלס היינס האט געשריבן די גאנצע צייט סטאטיסטיק אז ער האט געמאכט אז אין ברוקלין זאל זיין די סעיפעסט. פלעיס אין די וועלט. אינעם טאג וואס ער איז געלאפן האט מען געשאסן איינעם אויף טויט, א וואך פריער האט מען געשאסן א יונגל אויף טויט, א קליין בעיבי פון א יאר, און ביי אונז גייט סטאטיסטיק. וויאזוי דער צייטונג האט באשלאסן, מען קאלט אפ זיבן מענטשן פרעגן פאר וועם וועסטו וואוטן, און אז פיר זאגן כ'וועל וואוטן פאר טשארלס היינס זאגט מען אוי ער איז דער ווינער. דאס איז עס. זיי האבן גענומען אהער גענומען די קינדער, בקיצור. און מען האט אנגעהויבן צו רעדן מיט זיי. די סטאדי איז געווען קאנדאקטעד. פון סעפטעמבער טווענטי עלעווען ביז סעפטעמבער טווענטי טורטין, דאס מיינט צוויי יאר. אה, רבותי ס'איז א ליגנט, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין סטאדי, ס'איז נישט דא קיין יוניווערסיטי אין חיפה, ס'איז נאך נישט דא קיין מדינת ישראל, די יו ען גייט ערשט מעי דעם פיפטן אפראוון אז מ'זאל קענען מאכן א לאנד, דערווייל איז נישט דא גארנישט, און ס'איז נישט דא קיין צען טויזנט קינדער אין גאנץ ארץ ישראל, ס'איז דאך אלעס ליגנט. נחום ראזענבערג סטייל. בקיצור, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז שקר די גאנצע. באט עניוועי, איך ליין אייך וואס ס'שטייט אין צייטונג אין ארץ ישראל, און מ'האט גענומען די קינדערלעך און מ'האט זיי אויסגעפרעגט, און דער וואס האט עס געפירט הייסט פראפעסער צבי אייזיקאוויטש, אונז האמיר געהאט א שלום אייזיקאוויטש אין תלמוד תורה, איך האף אז ער האט נישט געטאטשט קיין קינדער, ווייל היינט טראסט איך שוין נישט קיינעם, ער הייסט צבי אייזיקאוויטש, ס'קען זיין ער איז גאר עפעס א פרענד מיט, מיט אים. ס'פעסט א משפחה. נאכדעם איז געווען פראפעסער רחל לעוו וויזל. יעצט ווילאך זאגן, סאיז קיינמאל נאכנישט געווען א פרוי א פראפעסער. א רחל, נישט דא. מיין ווייב הייסט רחל. איך ווייס נישט, זי איז נישט קיין פראפעסער. אה, ס'איז אן אנדערע, ס'איז אין ארץ ישראל. אה, יא יא. עניוועי, בקיצור, ס'איז ארויסגעקומען. א סטאדי אזוי. ס'איז געווען אויכעט אידישע קינדער מיט אראבישע קינדער ווייל זיי האבן געוואלט זעהן וויאזוי די אראבער לעבן אויכעט אין ארץ ישראל, זיי האבן געוואלט וויסן צו זיי זענען מער אפגעהיטן ווי די איזראעלים צו זיי זענען ארגער אפגעהיטן, האבן זיי גענומען אזוי א טאטעל פון אַכט טויזנט צוויי הונדערט און נײַן און דרײַסיק אידישע קינדער, אה, זעסט, נחום איז א ליגנער, כ'האב דאך געזאגט צען טויזנט, אה, ניין, ניין, ס'איז געווען אראביש אויכעט, אנטשולדיגט, אה, יעצט גיימיר זעהן, און ס'איז געווען צוויי טויזנט צוויי הונדערט און פֿיר און זיבעציק אראבער, סאו ס'איז יא געווען צען טויזנט, אקעי, קלאוס טו איט עניוועי. סאו, יעצט, די סטאדי האט געטראפן א מורא'דיגע זאך, העלפט פון די קינדער, פארטי עיט פוינט פייוו פראצענט, פון די קינדער האבן ריפארטעד אז זיי האבן געסאפערט וואן אר מאר קיינדס, אוו אביוז. יעצט, ס'איז געווען אזוי, טווענטי עיט פראצענט, אַכט און צוואַנציק פראצענט, האבן ריפארטעד עמאושענעל אביוז, וואס איז מורא'דיג מורא'דיג א לאו נאמבער, ווייל לויט וויאזוי אונז זעמער ארויפגעוואקסן און יעדע רבי, א היטלער געליטענער, ווען עס האט אים אנגעכאפט דער קוקו און ער האט זיך דערמאנט אז ער האט פארלוירן א פרוי מיט קינדער, אין יוראפ האט ער אונז געגעבן א שטויס אריין, אונז האמיר שוין געקענט די מלמדים, ס'איז געווען איין מלמד וואס מיר האמיר געוואוסט, ווען די בארד איז אים צאמגעצויגן טייט, ער פלעגט זיך אונטערבייגן די בארד, דעמאלטס טאג האמיר אונז נישט געטשעפעט מיט אים, און ווען ס'איז געווען לויז, פלעג מיר זיך חנפענען צו אים, ס'איז געווען דארטן לעבן באראם סטריט איז געווען עפעס א מארקעט וואס האט פארקויפט ביליג אייער, יעדער האט זיך געריסן צו קויפן פארן רעבן די אייער, די רבי האט זיך איינגעשפארט אפאר צענט, ווען ער האט געשיקט אונז קויפן, דעמאלטס זעמיר געווען פרענדס מיט אים. ביז איין שיינעם טאג האט זיך דער רבי אויפגערעגט און זיין זון האט געלערנט מיט אונז אין חדר האט ער געשריגן, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען יעצט, יענער איז א שוכן אפר און נעבעך געשטארבן אן קינדער, האט אים געשריגן, ער האט אים געזאגט ביי נאמען, ער האט געזאגט זאלסט גיין ווי דיינע אלע אנדערע עלף ברודער און שוועסטער זענען געגאנגען. עטס פארשטייטס? דאס איז עמאושענעל אביוז, נארמאל, ניין? אזוי דארף מען אונז אויפוואקסען פון די פינף און זעקס יאר אז דער טאטע שעלט דעם זון ער זאל גיין ווי זיינע אלע ברידער און שוועסטער זענען געגאנגען ער האט געהאט עלף ברידער און שוועסטער און זיי זענען אלע אומגעקומען אין לאגער איך רעד נאך נישט פון סעקשועל אביוז איך האלט נאך דא ביי אימאשענעל אביוז האסט נישט געוויסט דעם פלאץ? בום א פראסק אין פנים וואס האט צו טון א פראסק אין פנים פון נישט וויסן דאס פלאץ דאס האב איך נאך נישט אזוי זעמער ארויפגעוואקסן אז ס'געווען א יונגל. וואס האט געגנבעט פושקעס, האבן אויפגעבראכן צוויי חברים האבן אויפגעבראכן פושקעס, האט ר' יודל נישט געוויסט וויאזוי מען הענדלט דעם סיטועשן, האט ער געהאט א פערפעקט ישועה, אין בעק יארד אין בארם סטריט, האט ער צאמגעבינדן מיט א טו ביי פאר ביידע די הענט, יעדער האט געהאלטן א טו ביי פאר, און ער האט געשריבן לא תגנוב איך וועל מער נישט גנב'נען, און די גאנצע חדר די פאר הונדערט קינדער זענען געקומען קוקן און מען האט געלאכט געלאכט, און ביידע זענען נאכדעם אראפ פון יודישן וועג. כ'מיין בסך הכל האט ר' יודל זיי געדארפט אויסלערנען אז מ'טאר נישט גנב'נען, נישט זיי צו געבן א פאנישמענט פאר איינעם וואס האט גע'גנב'עט, און אז דו געסט אים א פאנישמענט האסטו עס געדארפט געבן מעין פון די עבירה וואס ער האט געטון. וואס האט צו טון צו פארשעמען א קינד אין אלע גאסן, ער זאל האלטן א טו ביי פאר, א שעה אין די לופט ביי לאנטש, איך וועל נישט גנב'נען. דער קינד האט דעמאלטס אויך נישט געוויסט וואס ער טוט, ער האט געמיינט ער געט א בים פאר איינעם, מען בויעט דא א בילדינג און ער געט א בים ארויף די נעקסטע פלאר. די אימאושענעל אביוז וויאזוי מ'האט אונז אביוזט אין חדר איז עפעס אזא חד בדרא, אזוי ווי היטלער האט אביוזט כלל ישראל מיט די אלע רציחות, און ער האט זיי אויך אביוזט מיט די אלע טעסטן וואס מ'האט געטעסט, מ'האט גענומען, מ'האט. געמאכט אפערעישאנס וואס מ'האט נישט געברויכט, בונה עולם און מחריבם און וואנס אפאן עט עי טיים באם, די אלע זאמען, די אלעס וואס מ'ווייסט, די מחקרים, דאס קומט זייער אסאך פון די דייטשע יוניווערסיטיס אין בערלין און פון אנדערע פלעצער, ווייל זיי האבן שוין דעמאלטס געטון די אלע זאכן, מחקרים. זיי זענען געווען וועי אהעד פון אמעריקע, אמעריקע איז געווען די בעיבי, אמעריקע איז קוים געווען א לאנד, די אביוז וואס מ'האט זיי געטון, האבן זיי אונז נאכגעטוהן אין חדר, קיין איינער האט נישט פארשטאנען צו חינוך, די נאט וואן אף דעם, וויאזוי אונזער דור זעהט אויס, אונז דארף מען פיילן פאר ווידערגוטמאכונג, מען האט אונז געהארגעט, מען האט אונז קיינמאל נישט מחנך געווען, מען האט אונז אויפגעשלאגן און אויפגעשטויסן און אויפגעשלאכערט, דעטס אלל וואס מען האט געטוהן, און יעדער לא יצלח וואס ער איז געזעסן אין שול האט זיך נישט געטראפן א דזשאב האט מען אים גענומען גראד אין חדר. סא עניוועי דעי אז איך זאל אריינגיין מיט אלע עמאושענעל אביוז וואס די מלמדים האבן מיט אונז געטוהן, איך מיין אז ס'וועט זיך נישט ענדיגן דער טאג. עניוועי. נאכדעם זאגן די קינדער אין יו נאו רבותי איטס אנלי א דזשאוק וואס איך פארצייל ענק יעצט איז נישט אמת! אה! שטייט אין צייטונג? אה די צייטונג זאגט אויך ליגנט. ס'איז געווען א יאפטע חקירה, זיי האבן ארויסגעגעבן פאלשע פיגערס, זענען ברוגז אויף כלל ישראל, זיי ווילן אונז אונטערברענגן, זענען דאך ציונים, נישט אומזינסט האט דער רבי געהאקט אויף די ציונים. יעצט יעצט קומט די לאקי נאמבער, דאס איז די לאטא נאמבער, נאמבער עיטין, עיטין פערסענט האבן ריפארטעד סעקשועל אביוז, פיפטין פערסענט האבן ריפארטעד אימאשענעל נעגלעקט, און פערצן פראצענט האבן ריפארטעד פיזיקעל נעגלעקט, און פֿערצן פראצענט האבן ריפארטעד פיזיקעל הארם, מ'האט זיי געשלאגן, און נײַן פראצענט האבן ריפארטעד אז זענען געווען עקספאוזד צו ווייעלענט וויטין די פעמילי, דער טאטע מאמע האט זיך געשלאגן, האבן זיי געווען געפאלן די קרבנות. מער פון צוויי דריטל פון די אראבישע קינדער, סיקסטי סעווען פראצענט,

סעקשועל אביוז אנפארטשענעטלי דא אַכצן פראצענט. שוין, די סטאדי איז פארגעגאנגען א לאנגע צייט. און די מדינה איז מורא'דיג צוטראגן פון אזאלעכע סטאטיסטיקס. זיי זאגן אלע זענען מורא'דיג סורפרייזד. יצחק קדמון, כ'האב ענק שוין געזאגט, ער הייסט דאקטער יצחק קדמון, ער איז דער הויפט אין ארץ ישראל, די נעשאנעל קאונסיל פאר די טשיילד סעיפטי. אה, ער האט מיטגעהאלטן די סטאדי. איך זאג ענק, ער זאגט אז ער קען נישט גלייבן וואס דא איז געווען. ער זאגט אז אַכט און פֿערציק טויזנט נײַן הונדערט און צוויי און נײַנציק קינדער האבן געליטן פון טשיילד סעקשועל אביוז אין יער טווענטי טוועלף. שטעל דיר פאר וואס ער זאגט אז וואן פוינט נײַן פראצענט אוו די טשיילד. איזרעילי טשיילד פאפולעישאן האבן אריינגעגעבן טשיילד סעקשועל אביוז, איר הערט וואס דא טוט זיך? ליידן אויף סעקשועל אביוז ליידן זעקס און פֿערציק פוינט פייוו פראצענט און וואן פוינט נײַן פראצענט, ס'הייסט צוויי פראצענט האבן עס ריפארטעד, שטעל דיר פאר ווי אונז האלטן. יעצט, מען האט אויך געפרעגט די קינדער וויפיל מאל מען האט זיי אביוזט, האבן אלע געזאגט מער פון איין מאל, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, איינס און אַכציק פראצענט האבן פון די קינדער האבן געזאגט אז דער אביוזער איז געווען א מענטש, א מען, און אַכצן פראצענט פון די קינדער האבן געזאגט אז עס איז געווען א פרוי. פרויען אביוזן אויך קינדער, ווי העוו טו לערן אבאוט דיס. א מנוול'ישע האטליין, ימח שמו! דער נחום ראזענבערג האט דא צוגעלייגט א מנוול'ישע האטליין. רבותי, פרויען אביוזן אויך קינדער, אויפן באס זעצט זיך א קינד לעבן א פרוי, ביפאר יו נאו, טאטשט זי אים אויך. די סטאדי האט אויך געטראפן אז יונגלעך זענען אסאך א העכערע ריסק פון פיזיקל און אימאושענעל יו אביוז, און מיידלעך זענען מער וואלנערעבל צו סעקשועל אביוז. יעצט, דרײַ און פֿערציק פראצענט פון דעם זענען געווען. צוועלף יאר אלט, און נײַן און פֿערציק פראצענט פון דעם זענען געווען פֿערצן יאר און העכער. יעצט, העלפט פון די אלע קינדער וואס מען האט סעקשועלי אביוזד זענען געווען וויקטעמייזד פון פעמילי מעמבערס. צוויי און צוואַנציק פראצענט איז געווען בייאלאדזשיקעל פערענטס, דאס מיינט עכטע טאטע מאמעס, און זיבן און א האלב פראצענט זענען געווען. שטיף-קינדער, אדער חברים פון די עלטערן, און אזוי ווייטער. יעצט, זיי זאגן אויכעט אז די אלע וואס מ'האט אביוזט סעקשועלי א גרויסן פראצענט זענען אויך געווארן געהארמט, טייטש אזוי, דער חזר קוקט נישט אז ער גייט טוהן דא א מורא'דיגן עוולה, און ער קוקט אויף זיינע תענוגים. זייער אסאך זענען געווען צובלוטיגט פון אונטן און אנדערע עניינים וואס זיי הארמען די קינדער, אמאל ציפן זיי זיך, זיי טוען זיך, זיי האבן זייערע משוגענע פאנטאזיעס וויאזוי זיי געבן זיך ארויס זייערע סעקשועל דיזייער, זיי שלאגן זיי, זיי פאטשן זיי, זיי טוען מורא'דיגע געוואלטיגע עינויים, פעין, עניוועי, ס'איז א מורא'דיגע זאך. אה, רבותי, כ'האב ענק געזאגט יעצט א ליגנט. ס'איז אזוי ווייט געגאנגען אין דער צייטונג וואס האט דאס באשריבן, דאס הייסט הארץ, הארץ, גראדע זיי זענען פרענדס מיינע, זיי באשרייבן מיך אויכעט ווען איך רעד אין ארץ ישראל, סאו ס'קען זיין אלעס וואס זיי זאגן איז ליגנט. דארף זעהן, מען דארף נעמען משה משוגענע פרידמאן זאל אריינלייגן א מיליאן דאלער פון הקדש געלט, נישט נאר טשארלס היינס זאל קענען לויפן, נאר אויכעט אז מען זאל אינוועסטיגעיטן עם הארץ, אפשר רעדט ער ליגנט אויף כלל ישראל. עניוועי, ס'איז געווארן אזא סענזאציע אז אין כנסת אין ארץ ישראל איז געווען א דיון פאריגע וואך, זיי האבן געזאגט רבותי אונז מוז מיר אנהייבן צו פראטעקטן אונזערע קינדער, דער מצב ווערט דאך ממש געפערליך, ס'הייסט א קינד איז דאך הפקר פאר יעדן. נחום ראזנבערג קומט צו פארן מיט אן אלטן טראנטע סוסיטא, ער קומט זאגן ער האט א חבר אברהם בער בערקאוויטש וואס האט אים מאלעסטעד ווען ער איז געוואוינט אויף טו סיקסטי ניין ראטלידזש ער האט געהאט איין משוגענע מעשה רבותי איך האב געזאגט איינער פון פינף איז מאלעסטעד סעקשועלי שטעל דיר פאר עיטין פערסענט? וויפיל איז עיטין פערסענט? ווען ס'זאל זיין צוואנציג פערסענט איז עס איינער פון פינף, ווייל צוואנציג אווער א הונדרעט איז וואן אוט אוו פייוו. סאו האו אףף וואז איי? איך בין געווען אזוי קולע אל השערה אז ס'קען נישט זיין בעסער. נו, רבותי ווי האלט מען יעצט? נחום ראזנבערג מיט זיינע לגיונות מיט לגיונות. די סאקמער אזיאטישע מארמאראשע פערדלן. אנהייבן צו זעהן אז די סיסטעם ער האט געזאגט ער האט ער האט נעבעך מ'איז געגאנגען שלמה אהרן קעלנער האט נעבעך געוואלט פראטעקטן זיין זון האט מען אנגעהויבן צו זאגן ניין ער איז גאר געווען שלמה אהרן די ווייסט וואסארא מזל די האסט זיי האבן געקענט אונטערשטעלן עפעס א בחור זאגן אז די האסט מיט איהם געטוהן אויכעט די ווייסט נישט די ביסט ארויס ממש איך זאג דיר דו ביסט מיט נסים ארויסגעגאנגען פון דעם גאנצן קעיס, אבער איך זאג דיר, דו ווייסט נישט וואס מיט וואסארא רשעים דו האסט געהאנדלט, דו האסט געהאנדלט מיט דעם גרעסטן, מיט די סקאם אוו די ערט פון כלל ישראל, די אלע מאלעסטערס זענען סקאם אוו די ערט, ווייל די אגודה מיט די אלע מאדערנע האבן די זעלבע פראבלעמען, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז דא די שיינקייט פון כלל ישראל, ס'איז דא די ניינציג פראצענט, די צען פראצענט די חזירים מיט די רבנים, דאס איז די סקאם אוו די ערט, דאס איז די שמוץ. וואס טוסטו ווען זיי וואלטן אונטערגעשטעלט א קינד ווי דו גייסט אין מקווה און זיי זאגן אז דו האסט אים געטאטשט? ביסטו געווען אין דזשעיל. דו ווייסט נישט פון וואס דו ביסט ניצול געווארן. אונז האמיר אליין נישט געוואוסט מיט וועמען מען האנדלט, מ'האמיר געהאנדלט, אזוי ווי ס'שטייט די וואך, מ'האמיר געהאנדלט פנים אל פנים מיטן סמך מם, מ'האמיר געהאנדלט מיט די סטרא אחרא אליין, און די סטרא אחרא זעהט אז זי קען נישט ביישטיין, אזוי ווי ס'דא, ס'שטייט, איינער פון די צען ניסים איז געווען. יום כיפור שלא אירע קרי לכהן גדול, פרעגט דער בארטענורא א קשיא, איך פארשטיי נישט, כהן גדול איז געווען א אפגעהיטענער מענטש, האט זיך געדרייט אין בית המקדש, איז ער האט נישט געזען קיין פרויען, ווי קומט דאס צו זיין איינער פון די צען ניסים מען האט נישט געזען קיין קרי פארן כהן גדול, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער זאגט די טבע איז ווען צוויי מענטשן ראנגלען זיך, און איינער זעט אז ער פארלירט, געבט ער אים א זעץ אזוי ווייט ער זאל כאטש. ארויסגיין א קריפל. די זעלבע געווען ביי יעקב אבינו די וואך, האט אים געגעבן א ריק ותקע בכף ירך. זאגט ער אז ס'האט געמוזט זיין א נס פון הימל אז דער כהן גדול זאל נישט זעהן קיין קרי ווייל דער בעל דבר וואלט אים אריינגעריקט אפילו ווען ער וואלט נישט געהאט געזעהן א גאנץ יאר א פרוי, ער ווייסט אפילו נישט וואס א פרוי איז, ווייל ער האט נישט געקענט צוקוקן אזא מורא'דיגע עבודה וואס. כלל ישראל האט געהאט דורך דעם א תשובה, דער אייבערשטער האט זיי מוחל געווען אויף אלע עבירות, און די אלע וואס האבן זיך געשלאגן עטס ווייסט וואסער מיט וועם עטס האט זיך געשלאגן, מילא די וואס זענען שוין אוועק געגאנגען פון אונז, זיי זענען שוין נישט דא, מ'וועט שוין גארנישט זאגן אויף זיי, אבער ווען איינער גייט אין זייערע מקווה'ס אין די היימישע און ער גייט אין זייערע שילן, זיי וואלטן אים צומאלן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער צוריק צו וואו אונז האלט. אין כנסת איז געווען א גאנצע זיצונג, זיי זענען אין טאטש מיט מיר די גאנצע צייט ווייל אונז פארמיר זייער שיין פאראויס, אונז האמיר ווידיאוס איבעראל מיט אלע אנדערע זאכן, סטעטשו אוו לימיטעישן האבן זיי שוין ארויפגעלייגט צוואַנציק יאר עניוועי, פון אַכצן ביז אַכט און דרײַסיק. אבער אונז ארבעט מיר קלאוז די גאנצע צייט, אין פעקט איך האף צו זיין דארטן די נעקסטע פאר טעג ווייל איך דארף, ס'איז דא זאכן וואס זיי ווילן דורכשמועסן, ווייל איך טענה וויזילאנג מ'וועט נישט מאכן א יעדן וואס מ'מאכט א הרב וואס ער מ'כאפט אים שטעלט מען נישט ארויף זיין פיקטשער מיט זיין נאמען אין צייטונג ווייל זיי זענען דאך זייער איידל זיי שטעלן נישט ארויף נאר א פיקטשער און יענער באדעקט זיך מיט א הוט זעהט מען אים נישט, און דעם נאמען טארן זיי נישט שרייבן, ווי אזוי לאנג זיי גייען נישט טוישן דעם חק זאלן זיי וויסן קומען זיי נישט אן אין ערגעץ, און נאכדעם מען דארף מאכן א חק אז מען טרעפט א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, צו מען טרעפט איינעם וואס ער טוט די עניינים דארף מען אים ארויף שטעלן אין אלע צייטונגען מען זאל וויסן זיך צו היטן, יעצט האט ניו יארק סטעיט געפעסט א לאו, דער גאווערנער קאומאו פעסט א לאו אז ביז היינט איז געווען די געזעץ האט מען געכאפט א פיקטשער פון רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, און דעטס איט, מען האט אים ארויפגעשטעלט. היינט איז דא א נייע לאו, מען מוז דעם פיקטשער איבערמאכן יעדעס יאר, און יעדע ניינציג טאג מוז ער זיך גיין שטעלן, און נאך א זאך, דער פיקטשער ווערט געמאכט פון אלע זייטן, די גמרא זאגט אז אדם הראשון איז געווען דו פרצוף, דו פרצוף מיינט ער איז געבוירן געווארן אינאיינעם צוגעקאנעקטעד מיט חווה'ן, פון די פראנט איז ער געווען א זכר, און פון די בעק, זיין פנים פון די בעק איז געווען א נקבה, דער אייבערשטער האט עס. ראש השנה ביינאכט איז געווען די נסירה, ער האט זיי צו צוטיילט און ס'איז געווארן צוויי. דעם חזיר גייט מען פאטאגראפירן פון די פראנט און פון די בעק און פון די זייט, און ער מוז קומען יעדעס יאר עס איבערמאכן ווייל למשל אז ער לאזט זיך וואקסן א בארד. פארשטייסט עס איז געווארן מורא'דיג שטרענגער, און איך האב זיי געזאגט אין ארץ ישראל זיי מוזן אין אלע צייטונגען האבן איין פעידזש, אזוי ווי ס'איז דא אין די ניו יארק טיימס אביטשועריס, דארטן איז אלע טויטע. דארף מען האבן איין פעידזש, דאס זאל ווערן באצאלט פון די צייטונג אומזינסט, זיי מוזן געבן א סערוויס פאר די ליינערס אז דארט זאל שטיין פונקטליך דעם נאמען, די אדרעס און דעם טעלעפאון ווי ער וואוינט און ווי ער ארבעט, אזוי דא אין אמעריקע אויך עס מוז זיין זיין אדרעס ווי ער ארבעט אויכעט, ווייל די אלע מענטשן אין די ארבעט מוזן אויך וויסן, און נאכדעם דארף זיין פיקטשערס פון אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה, מען דארף פון די בעק און פון אין די פראנט און פון אין די זייט. און נאכדעם זאג איך זיי נאך א זאך וואס איז מורא'דיג וויכטיג, אז פאר מען נעמט אויף א מלמד, אדער מען נעמט אויף פאר עני פאבליק זאך וואס האט צו טון מיט קינדער, מוז מען דורך גיין, נישט די ישיבה, די ישיבה זענען ליגענערס, יענקי פירער איז נאך אלץ א מלמד, א מנהל און א מגיד שיעור צו א משגיח אין בעלז, און זיין ברודער אהרן פירער איז נאך אויכעט אין אגריפס, נאר נאר נישט די ישיבה, ס'מוז דורך גיין, אזוי ווי ס'גייט דורך דא, די באס דרייווערס גייען דורך א ספעשל. פראגרעם, ס'הייסט סיריעס עף, מוזן זיי דורכגיין א קאמפליט טשעק אפ, ווען א באס דרייווער וויל ווערן א באס דרייווער מוז ער מאכן א פיזיקל יעדעס יאהר, ער מוז אריינשיקן צו יעדע צוויי יאר, איך ווייס נישט פונקטליך די געזעץ דא אין ניו יארק, די זעלבע דארף א מלמד דורכגיין, און אז דער מלמד הייבט אן צו האבן צוטוהן מיטן הארץ דארף מען פרעגן וואסערא פילס ער נעמט, ווייל אונז האמער א קעיס אין מאנסי א מלמד וואס ער איז זעכציג יאהר אלט רייסט ערבס, מען האט אים שוין ארויסגעווארפן, ער האט פארלוירן זיין פענטשן, ער האט געטענה'ט אז אזוי ווי ער האט אנגעהויבן צו האבן צוטון מיטן הארץ, האבן אים די פילן וואס ער נעמט פארן הארץ האבן אים געמאכט הארני, סעקסי, איר הערט? אפשר ווייל ער עסט פיטא ברויט ווערט ער הארני, סאו מען דארף מאכן א קאנטראל וואסערע מעדיקעישאנס ער נעמט, ווייל אסאך מאל אפשר איז ער טאקע נישט אין קאנטראל, נאר נישט פון פילן אויפן הארץ, קען זיין ער נעמט געוויסע מעדיקעישאנס פאר די נערוון. און די עיקר האב איך זיי געזאגט דארף מען מאכן אז די אלע רבנים וואס זיי שטערן וואס זיי לאזן נישט קומען פאראויס די זאל מען טראגן אין דזשעיל, ברוך השם אין ארץ ישראל האט היינט א רב דעם ארגסטן נאמען, ס'איז דא א רב וואס ער הייסט איפרגן ער קומט דא אויף אמעריקא אייביג ער איז אזוי ווי א עקסרעי מאשין, בקיצור איז דא אן אנדערע רב אבערגייל זיי ביידע וואוינען אין נתיבות מען האט זיך געשלאגן אויף די וואלן איז געגאנגען דער אבערגייל ער געוואלט הארגענען דעם איפרגן. געדינגען א מאפיע אים צו הארגענען. אונז ווייס מיר באמת נישט, ווען אונז פאר מיר אויף ארץ ישראל, מען זאגט דרשות, ווער ס'קען דיך אלץ שיסן. כאטשיג מען האט סעקיוריטי, איך מיין אונז האמיר געזען ראנאלד רעיגען האט געהאט סעקיוריטי מען האט אים געשאסן. די אלע רבנים דרייען זיך ארום מיט גאנס. ס'דא איינער וואס ער איז א גרויסע רעדנער ער הייסט אמנון יצחק. ער האט אן איידעם וואס ער הייסט אלהאני מימו, בקיצור דער איידעם זיינער האט געוואלט שיסן, נישט ער האט געשאסן, א מענטש וואס ער הייסט מרדכי רוט, דער מרדכי רוט האט געהאט א סכסוך מיטן איז ספרדישע בלוט ווילדע חיות, איז ער געגאנגען ער האט אים אנגעמאקעט אינמיטן די גאסן האט ער ארויסגענומען א גאן האט געוואלט שי ער האט געשאסן אויף אים אבער ס'איז נישט געלונגען ווייל די בייסטענדערס האבן אים אוועק געשטופט די הענט, דאס רעדט מען שוין פונעם הייליגסטן פונעם הייליגסטן אמנון יצחק זיין איידעם, די באנדע רוצחים דארט. די רבנים האבן גאנס זענען די שמוציגסטע קלייענטעל פון כלל ישראל, יעצט ביי דעם איפרגן דעם וועמענס מען האט געוואלט שיסן, האבן די ישראלים יעצט אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן, האבן זיי געטראפן אז ער איז ווערט נײַנציק מיליאן שקל, דאס הייסט ער איז ווערט פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלער, זענען די גרעסטע רוצחים, די גרעסטע עשירים, און דאס איז די רבנים, זיי האבן היינט זעהר א שלעכטן נאמען, די מדינה גייט צונעמען די סטעטוס פון אויסהאלטן רבנים.

ווייל כל זמן דו ישיבה בחור ביסט געווען דער מאדעל פון שיינקייט פון איידלקייט פון צניעות און פון אנדערע זאכן האט מען דיך ריספעקטעט אז דו ביסט א חזיר פונקט ווי אונז נאך ארגער הע גיי דו געב אונז דאס געלט נישט אונז פאר דיר. ס'איז דא דארטן איינער יחיאל זוהר ער איז דער מעיאר פון נתיבות ער האט געהאט דארטן עפעס א סכסוך מיט איינעם טובל מימסקי האט מען געדינגען איינעם זאל אים הרג'ן ס'איז געווען א מחלוקת צו מ'זאל וואוטן פאר עץ צו נישט. דאס איז די נייע פארטיי פון אוירבאך, ר' שמואל אוירבאך האט מען געדינגען א משוגענעם ער זאל גיין דערהארגענען א הונדערט יעריגן ראש ישיבה א בעל מוסר רב שטיין ס'אנבעליוועבל, יעצט זאגט מען יענער איז משוגע, זיכער איז ער משוגע ווייל א נארמאלע מענטש וועט עס נישט טון, נאר מען האט אים אריינגעפירט אין משוגעים הויז ס'זאל הייסן אז ער האט נישט געמיינט און ער האט פשוט ער איז אף היז מיינד ס'גארנישט. ער האט זיך געדרייט ביז יעצט און ער האט קיינעם נישט געהארגעט, מ'האט אים געדינגען און פארטיג. די גאנצע ארץ ישראל איז מאפיא קאנטראלד, אלעס איז קאנטראלד מאפיא, און די רבנים זענען די גרעסטע מאפיא, זיי האבן קאנטראלירט אלעס, און יעצט האט מען זיי אפגעשטעלט. יעצט דער אינטערוויו איז אויף אלע צייטונגען אין ארץ ישראל. ס'איז דא נאך אבער א פראבלעם אויכעט, דער אינטערוויו איז שוין ארויס געגאנגען אין די גאנצע וועלט, כ'האב ארויף געלייגט אויף מיין בלאג א בעלגישן צייטונג, ווער ס'קען פלעמיש קען עס ליינען, איך קען נישט, איך ווייס נישט וואס דארט שטייט.

א קינד קרייאינג אוט לאוד ווי מ'זאגט, וואס א רציחה דאס איז געווען אז מען האט גענומען יעדעס קינד און מען האט מיט עם געטוהן וואס מען האט מיט עם געוואלט, יונגלעך צו מיידלעך, אנבעליוועבל. סאו איך וויל פרעגן דעם אלטן סאטמאר אזיאטישן מאראמאראשן וועג, ממילא איך האב ענק געזאגט ליגנט ס'איז נישט דא אזא אברהם בער, נישט דא אזא אברהם בער בערקאוויטש, מע, ס'איז נאך א באבע מעשה, ממילא. האב איך דאך ענק אויסגעפאפט מיט אלעם. ווי איך האב ענק געזאגט איינע פון פינף, ס'געווען ליגנט. וויל איך אבער ענק פרעגן עפעס א זאך. די ארץ ישראל'דיגע אלע צייטונגען זאגן אויך ליגנט. די אינוועסטיגעישן איז אויך א ליגנט אז מען האט אינוועסטיגעיטעד. און איך האב הנאה אז מען האט עס געטון ווייל יעצט ווערט מען געוואויר אז ס'איז דא. איך מיין איך האב געוואוסט ס'איז דא אבער איך האב נישט געוואוסט ס'איז דא מיט אזא גרויסן נומבער. די אלע אנדערע אביוז. ביז סעקשועל אביוז איז דאך נאך דא אסאך אביוזעס. ס'איז דא פיזיקל אביוז. עס איז דא אימאושענעל אביוז, אימאושענעל אביוז איז די גרעסטע אביוז וואס איז דא, די פערסענט איז די הייעסט, יעדער טאטע קומט אהיים ער איז משוגע ווי א בארג ווייל די באס האט אים עפעס געזאגט, צו ווייל ער האט אים געזאגט אז די דזשאב גייט מען ליקווידירן, ווערט ער אינגאנצן משוגע, צו דער רענטער זאגט נאך טויזענט דאלער אונטערן טיש נאכדעם וואס דו נעמסט סעקשן עיט. וואס איך קאלעקט אויף די סעקשן עיט וויל איך נאך טויזענט דאלער אונטערן טיש, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? ס'איז אן אנבעליוועבל סיטועישן. איך וויל בעטן סאטמאר, הערטס אויף מיט ענקער אזיאטישע מאראמאראשן וועג, ס'קומט אלעס ארויס, עטס וועטס נאך אמאל אזוי וויינען, ס'עט זיין לאוסוטס, מ'האט אזויפיל קינדער אראפגעפירט פון וועג, עטס וועטס עס נישט האבן צו באצאלן, מאכטס אן ארגענעזעישן, משמרת הצניעות, א נארמאלן, נישט אזא הערשל קלאר טייפ. און א קינד זאל האבן ווי צו קאמפלעינען. אז דאס קינד האט אביסל פראבלעמס אינדערהיים זאל ער אויך קענען קאמפלעינען, ליסן מיין טאטע רודפ'ט מיך פאר גארנישט, וואס איך טוה נישט גוט, אפשר טוה איך טאקע נישט גוט, אפשר דארף איך העלפ, און אפשר דארף מיין טאטע העלפ. חומש האט א זון וואס ער הייסט ליפא, ליפא איז זייער, ליפא האט געזאגט דאס בעסטע ווארט, ליפא האט א ברודער הערשי וואס ער איז א סייקייטריסט, הערשי דו קענסט דאך נאך לערנען ביי ליפא. איך זאג דיר אז ליפא נישט שטודירטערהייט קען מער פון דיר. האט ליפא געזאגט א זייער א גוט ווארט. זאגט ער טאטי ווען דו עפענסט פסח תקוה צוואַנציק יאר פריער וואלט איך געווען א נארמאל קינד. וואלסט געוואוסט וויאזוי מיך מחנך צו ווען דו עפענסט פסח תקוה פֿערציק יאר פריער וואלסטו געווען א נארמאלער טאטע. הערשי דו קענסט עס יוזן ווען דו האסט ווען ס'קומען צו דיר פעישענטס. דו ווייסט נישט וואסערע אביוז דא גייט פאר, טאטע קומט אהיים נערוועז משוגע, און נעמט עס אויס צום קינד, און די מאמע אויך, זיי כאפן נישט אז די קינד, בעסיקלי וואט יור דואינג איז יור הערטינג אנאדער טשיילד, ער גייט אויך ווערן צו צוטומלט, און די הויז דארף זיין א זייער א ווארעמע און א שטילע עטמאספעיר, עניוועי, מען דארף וויסן די מלחמה איז פאריבער און איך האב דיקלערט וויקטארי. איך בין ארויס מיט א ווייסע שמאטע אזוי ווי די אראבער וואס זיי האבן אויפגעגעבן, איך בין ארויס מיט א ווייסע שמאטע, ס'איז אזא וויקטערי אז איך קען אפילו גיין מיט א ווייסע שמאטע און איך האב געווינען, עטס מוזטס ענק אנהייבן אראפצוזעצן און עטס מוזטס אנהייבן צו זען צו פארעכטן די אלע זאכן, יעצט ברוך השם אין בעלגיעם האבן די אידן פארלוירן, זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן האבן עקסטערע רעלידזשען און סטעיט, זיי ווילן נישט מען זאל לערנען די אלע זאכן, מען האט פארלוירן. די אידן גייען אנהייבן צו לערנען אלע זאכן, און זיי האבן זיי געזאגט, די בעלגישע האבן זיי געזאגט, ס'געפעלט דיר נישט אונזער סיסטעם, גיי ווייטער, דו באלאנגסט נישט דא, גיי אויף פאלעסטינע גיי, און דאס איז מורא'דיג גוט, ווייל אונז וואלט מיר קיינמאל נישט געקענט צושטעלן אזא מין פרעשור אז מען זאל לערנען מיט די מלמדים וויאזוי זיך אויפצופירן, ס'איז דא יעצט א געזעץ, אונז פיר מיר עס דורך, איך האף אז אין טווענטי פארטין, דאס טייטש נאך דרײַ הונדערט און פֿערציק יאר ארום, ניין ניין ניין ניין ניין ניין. דרײַ הונדערט טעג ארום, אין טווענטי פארטין גייט זיין א געזעץ אז א מלמד וואס איז נישט געגאנגען אין קאלעדזש און ער האט נישט קיין דעגרי אין טרעינינג מחנך זיין קינדער, גייט די גאווערמענט אויפהערן צו געבן געלט פאר אזא מוסד. ס'וועט זיין מענטשן וואס זענען שוין אין חינוך צען פופצן יאר, וועט מען זיי זאגן אקעי עטס נעמטס א שוואכערן טעסט, א שוואכערן קורס, אבער מ'דארף אנהייבן צו זיין א קאלעדזש גרעדזשעוועט, און אונז ארבעט מיר אויף דעם, טראסט מי. נישט אייביג שטייט מיין נאמען און נישט אייביג שטייט די נאמען פון מיינע מענטשן וואס זיי העלפן מיט, אבער אונז ארבעט מיר אויף דעם, ס'וועט זיין אזוי, ס'איז דאס געמיינט. איף יו קאם טו טינק אוו איט עסטו זעהן אז א קינד ספענד אַכט שעה א טאג אין חדר, מינימום, כ'מיין די קליינע קינדער, די גרעסערע איז דאך נאך מער, ווייל פון ווען ער גייט ארויס פון שטוב צו פארן אין חדר הייסט דאך שוין ער איז אין חדר, סאו בעסיקלי. אַכט שעה שלאָפֿט ער, אַכט שעה איז ער אין חדר, און אַכט שעה גיט זיך אָפּ די מאַמע מיט אים. סאָ דער חדר איז כּמעט אַזאַ שטאַרקער חינוך ווי די מאַמע צו דער טאַטע. ס'איז אָלמאָסט עיט אַוערס איף נאַט מאָר. סאָ פֿאַר וואָס זאָלסטו האַלטן אַז די מאַמע איז דאָך אַ מאַמע, זי האָט ליב אַ קינד, און דער טאַטע איז דאָך אַ טאַטע. פֿאַר וואָס זאָלסטו האַלטן אַז דער מלמד, דער חזיר, דער דרעק, דער טינופֿת, ער איז אַזאַ מחנך פֿון דײַן קינד און ער האָט אַפֿילו נישט קיין ידיעה אין חינוך? ער איז אויף די בויט, ער האט יעצט חתונה געהאט, ער איז א רעביש קינד, מען מוז אים געבן פרנסה, מאכט מען אים פאר א מלמד. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער, האב מיר פיינעלי עסטעבלישט אז אלעס וואס נחום ראזענבערג האט געזאגט איז געווען ליגנט, און דער אמת איז סאיז געווען ליגנט, און איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב געזאגט איינע פון פינף, די ישראלים האבן צוואנציג פראצענט איז אויך איינע פון פינף, אבער היינט בין איך שוין נישט קאנווינסד אז סאיז אזוי. ווייל זיי האבן גענומען פרייע קינדער אויכעט מיט פרומע קינדער, איך האלט היינט אז ס'איז נישט דא איין קינד וואס איז דורך דעם סיסטעם פון קינדערגארטן ביז נאך די ישיבה וואס איז נישט געווארן אביוזד צו פון א רעבין צו פון א חבר צו פון אן עלטער קינד, כ'זוך נאך דעם בחור, איך זוך נאך די ווירדזשין מערי וועם מ'האט נישט געטאטשט, וועמען איך פרעג און ער רעדט מיט מיר. ווי מען זאגט אופענלי, ווייל קען זיין מ'האט געטאטשט יעצט זיין קינד צו כדומה ווען ער מוז אנקומען צו מיר, פרעג איך אים דו ביסט דאך געווען אמאל א וויקטים? זאגט ער וואס הייסט פון פינעף מלמדים? ער גייט יעצט איינעם וואס פון די געהויבענסטע מענטשן אין סאטמאר האט מיר יעצט געזאגט א נאמען פון א מלמד וואס איך קען עס נישט גלייבן, איך האב געזאגט יעצט גלייב איך דיר שוין נישט, וויל איך גיין, כ'האב מיך נאכגעפרעגט אויפן מלמד זאגט מען יא, מען זאגט אז אויף דער עלטער ער פלעגט יעדן יונגעל זאגן צי דיר אפ די הויזן, צי דיר אפ די הויזן. אין חדר, געטאטשט, געפאטשקעט מיט נאקעטע אויף נאקעטע קינדער. איז ווען ער איז געווארן עלטער און האט שוין נישט געקענט זיין א מלמד, איז יעדעס קינד וואס איז דורכגעגאנגען לעבן אים, וואס ער איז שוין היינט א גרויס קינד, איז שוין געווען א בחור און אפשר א אינגערמאן, ער איז צוגעגאנגען צו אים אים געזאגט, טו דיר אפ די הויזן! דאס איז געווען די סלענג וויאזוי מען האט אים וויי געטון. מען זאגט אז צוויי אידן טרעפן זיך און זיי רעדן און זיי זענען נאך נישט קיין קרובים ערגעץ, האבן זיי נישט גענוג לאנג גערעדט, ווייל באמת אלע משפחות זענען געקניפט און געבינדן יעצט. אונז האבן מיר אלץ געוויסט אז קעמפ תורה איז פון די חשובסטע קעמפס וואס איז דא, זיי געבן אכטונג אויף אלעם. האב איך עהם געזאגט אז דעם זומער איז געווען עפעס א בחור געקומען פון קענעדע, ער האט נישט געוויסט, ער מ'לאזט זיך נישט אויסהערן דעם האטליין, ער האט נישט געוויסט. איז בקיצור וואס איז געווען דער סוף? ער האט געטאטשט א קינד און מ'האט עהם איינגעזעצט יעצט, בעליוו איט אר נאט. כ'האב עהם געזאגט אזוי ווי ווען. א הונט בילט אין דארף, הייבן אן אלע הונט אין דארף צו בילן. כ'בין אמאל אנגעקומען אין א דארף אינמיטן די נאכט, כ'וואלט גיין צו קברי צדיקים אין אונגערן, איין דארף, איין דער ערשטער הויז פון דארף האט די הונט האט אנגעהויבן צו בילן, און צוויי מינוט שפעטער איז די גאנצע דארף אויפגעהויבן יעדער האט געבילט. יעצט איז ארויסגעקומען נאך פינף אלעגעישאנס קעגן קעמפ תורה. ס'איז אנבעליוועבל, ס'גייט זיך ענדיגן צו אויסזען אזוי ווי ישיבה אוניווערסיטי, סאו ס'איז היינט כמעט נישט דא א קינד וואס איז דורך דעם סיסטעם וואס ער קען נישט זאגן אז מ'האט אים געטאטשט, מ'האט יעדן געטאטשט און ס'איז געווען פרי פאר אלל, מיעט פרי פאר אלל, קאושער בוטשער סטאר, דאס זענען געווען אלע קינדער פאר אלע מלמדים. שוין, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא די סנעפ, די גרויסע ארגענעזעישאן סנעפ, איך בין א חלק פון זיי, זיי האבן א מיליאן מעמבערס איבער די גאנצע וועלט, און זיי האבן אראפגעברענגט די גלחים, זיי האבן אראפגעברענגט דעם פויבסט, זיי האבן אראפגעברענגט דא די גאנצע סאטמארע חברה וואס זענען מיר נאכגעלאפן, זיי האבן צוגעהאלפן שטארק, זיי האבן אראפגעברענגט דעם קעפטן צי דעם סארדזשענט פון ניינטיעט פריסינקט ווייל ער האט געזאגט ער קען מיך נישט פראטעקטן, בקיצור זיי האבן געשריבן יעצט א גריס פאר ר' שמואל אהרן קעלנער און זיי שרייבן אזוי, ביי אונז ביסטו א היראו. דו ביסט נישט קיין פארברעכער, אונז זעהן מיר וואס דא איז געווען, מען האט גענומען א מענטש וואס האט געוואלט פראטעקטן זיינע קינדער און מען האט אים אזוי באגראבן פאר גארנישט, זיי האבן אריינגעשריבן אין זייער בולעטין, זיי האבן א מיליאן מעמבערס, און זיי שרייבן ווי שמוציג כלל ישראל פירט זיך אויף, זיי זוכן דאך עניוועי צו זוכן שמוץ ווייל זיי זענען דאך קאטוילישע, אז מען נעמט אזא מענטש א חשוב'ן מענטש וואס ער וויל פראטעקטן זיינע קינדער און מען לייגט אויף אים נאך ארויף דאס נאסע ליילעך. און ער זאל זיך נאך מוזן דעפענדן אויך. זאגן זיי זאלסט דיך האלטן פעסט, ווייל דו'סט מערטשעם דורך גיין, דו'סט עס דורך שווימען, אבער די גאנצע וועלט זעהט יעצט וויאזוי די אידן ארבעטן, גראדע זיי האבן דאך אויכעט גלחים מיט אלעם, זיי האבן דאך די זעלבע פראבלעמען, אבער איך ליין זייערע, יעדע וואך זייערע צייטשריפט, קיינמאל איז נאך נישט געווען אז מען זאל צוריק גיין, דער גלח זאל ריווערסן טשארדזשעס און זאגן יענער האט מיך געוואלט אינטערקויפן צו כדומה צו וויקטעמס וואס מען ברענגט. דאס איז נאר אזא משה משוגענער פרידמאן וואס ער האט עס געירשנט פון דעם צודרייטן דער וואס האט אומגעברענגט גאנץ סאטמאר מאראליש וואס ער האט געהייסן ליפא פרידמאן זכר צדיק לברכה. ער איז געווען אזא ריכטיגער גענגסטער נאך פונדערהיים און ער האט געמאכט אזא קאראפשן אין גאנץ סאטמאר און ער האט געמיינט ער בויעט סאטמאר דאס האט נישט וואס דער רבי האט געוואלט. דאס איז בכלל נישט וואס דער רבי האט געוואלט, דער רבי איז געווען אזא איידלער איד און ער האט אזוי ארויסגעקוקט אז מען זאל נישט האבן קיין שום קאמפלעינט איינער אויפן אנדערן. אז מען קוקט אין די שטאטוטן וואס דער רבי האט געגרינדעט זעט מען אז טאמער איינער שטארבט איז יעדער וואס איז א חלק אין די קהילה מוז געבן פאר יענעם א דאלער צושטייער דעמאלטס, פאר די אלמנה, דער רבי האט זיך געזארגט פאר אלע, היינט זארגט זיך איינער, יא ווען א מלמד שטארבט, מען האט יעצט נעבעך געהארגעט דא אומשילדיג א יונגערמאן, נישט קיין אינגערמאן, אונזער עידזש, דעם ברייער, זארגט זיך איינער צו זיין אלמנה האט פון ווי צו לעבן? זארגט זיך איינער פאר אן אנדערן? ווען מען האט געהארגעט חזקאל שמש האט זיך איינער געזארגט פאר זיינע קינדער? אררייט, ר' חזקאל האט געהאט געלט, ער איז געווען פיינענשעלי סעקיור. אבער מען האט זיך געזארגט פאר שידוכים פאר זיינע קינדער צו פאר זיינע אייניקלעך, אונז זעמער דאך ממש מהיפך להיפך פונעם רעבן און מען רופט מען זיך סאטמארע חסידים. איך פלעג אלץ זאגן אז מען דארף מאכן פאר די מלמדים א פאנד, ווען ער ווערט אלט זעכציג, ער איז שוין אויסגעברענט, ער קען שוין נישט, זאל מען אים עפעס טוהן, געבן א פרנסה, איך געדענק די רבי זכרונו לברכה ווען ער האט געלעבט, מען האט נישט ארויס געווארפן מלמדים אין גאס, מען האט זיי געגעבן עפעס, ר' אברהם שיינוואלד איז געווארן דער שומר הפתח, דער איז געווארן דאס. ר' משה יאסל איז געווען אין די דארמיטארי אין סענדז סטריט, זארגט זיך היינט איינער פאר א מלמד? ער איז פיניש? אויסגעברענט? גיי ארויס! און ער האט נישט געקענט לעבן געהעריג ליגעל א גאנץ לעבן, ווייל ער האט נישט געוואלט באקומען די אלע פראגרעמס. פון ווי זאל ער יעצט לעבן? גיי אין דר'ערד און פארטיג! ס'איז אלעס מהיפך וואס די רבי האט געגרינדעט די ישיבה, די זיין קהילה. די רבי האט געגרינדעט אז יעדער ווער ס'וויל זיין א מעמבער, טאמער שטארבט איינער מוז מען פאר די אלמנה יעדער, מוז איר געבן א דאלער, דאלער א חודש צו א וואך, כ'מיין ס'איז דא די שטאטוטן, קיינער זארגט זיך היינט נישט פארן אנדערן, יעדער זארגט זיך פאר זיך, און מען זארגט זיך אויכעט וויאזוי יענעם אונטערצוברענגען, איך טענה ליפא פרידמאן וואלט נישט געווען א שלעכטער מענטש, ער האט געבויעט סאטמאר, אבער ער האט געהאט נאך א חסרון ער האט יעדן געוואלט אומברענגען, און דאס איז געווען זיין גרויסער פעלער, ער האט נישט מיט אזויפיל געבויעט סאטמאר, סאטמאר וואלט זיך אן אים אויך געבויעט, ר' אידל ראזנבערג האט דאס אויך געבויעט, און אנדערע האבן עס אויך געבויעט. ער האט נישט מיט אזויפיל מצליח געווען צו בויען סאטמאר אזוי ווי ער האט מצליח געווען יעדן אונטערצוברענגען און דאס איז א רשעות ווייל די קלויזנבורגער רב איז פונקט אזוי בארעכטיגט צו האבן תלמוד תורה'ס און ישיבות אין ווילימסבורג און די אלע אנדערע רבנים זענען אויך געווען בארעכטיגט סא עניוועי וואס ער האט געטוהן דאס האט ער שוין אפגעטוהן ער איז שוין נישט דא מער אונז זעמער דא צו טשענדזשען דעם גאנצן נארישן סיסטעם ס'איז עניוועי אויף צרות. דער אמרי חיים פלעגט זאגן מוסר פאר די וואס איז מען אוועק געפארן בין הזמנים אהיים האט ער געזאגט מוסר ער האט געהאט א דרשה האט ער געזאגט אמאל אזוי ער זאגט עטס וועט דאך קומען אין שטעטלעך צו אנדערע רעבעס וויזשניץ בעלז אנדערע זאגט ער זאלסט נישט יעדן אוועק מאכן ווייל טאמער וועסטו יעדן אוועק מאכן גיי איך בלייבן דער רבי אויף אלע מענטשן וואס מען האט אוועק געמאכט ס'טייטש אזוי. מען האט יעדן אוועקגעמאכט בין איך געבליבן א רעבע, דאס מיינט נישט אז איך בין עפעס, ס'קען זיין איך בין גארנישט, נאר אז מען האט יעדן אוועקגעמאכט בין איך עפעס, האט ער געזאגט הייבטס יעדן אויף, און נאכדעם זאגטס אז מיין רעבע איז נאך גרעסער פון אלע, איך האט זיין א רעבע, דאס געזאגט סארקעסטיקלי ספיקינג, ער האט געוואלט זאגן אז דו מאכסט יעדן אוועק, וואס האסטו אז דו ביסט, דו ווייסט.

ס'איז גארנישט. איז די זעלבע אויך. ער האט אוועק געמאכט אלע אידישקייט, ווייל דער אמת איז יעדער רב האט געהאט עפעס וואס צו קאנטריביוטן. פאפער רב האט געהאט זיין רבנישן כאראקטער, ער האט געקענט פראקטיקייט און אלע זאכן. ס'איז ידוע אין די מצה בעקערי, די רבי האט אים גערופן אמאל די דברי יואל. און אַלעס איז געווען גרייט צו באַקן, און ער גיט זיך אַ טו אויס דעם רעקל מיטן גאַרטל, מיטן טלית-קטן אין דער בעק, און ער גיט אַ שפּרינג אַרויף העכער דעם מיל, און ער טרעפֿט דאָרטן טייג. פֿרעגט אים דער רבי, וויאַזוי איז דאָס? זאָגט ער, ס'איז פּשוט, ווען מע גיסט אַרײַן אייביק דעם מעל, גייט אַרויף אַ ביסל, און ס'איז דאָ די וועפּער פֿונעם צימער, און זאַמלט זיך דאָרט אָן. האָט אים דער רבי געזאָגט, פּאַפּער רבֿ, איר האָט סייעתא-דשמיא אין הלכה. וואָס וואָלט דען געווען, ווען אונדז ניצט מען פּאַפּער רבֿ? אנשטאטס חיים דוד כץ וואס ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, צו וואס וואלט ווען געווען ווען אונז נוצט מען דעם אלטן צעהלימער רב אויף ניקור, אנשטאטס דעם יאקאבאוויטש דעם אייניקל פונעם פון אראדער רב? נאר גארנישט, אונז האב מען זיך אליין געגראבן א קבר יעצט קען מען זיך אריינלייגן דערין, און וואס וואלט דען געווען ווען אונז נוצט מען ווען ערנסטע רבנים פאר גיטין, וואס דאס איז היינט א מורא'דיגע פראבלעם וואס איז קאמינג אפ, עניוועי ס'איז נישט קיין חכמה יענעם צו דיסטרויען. אונז וואלט מען ווען געפייט קעגן ציונות, און פאפער רב וואלט אונז צוגעשטעלט כשר'ע מצות, און צעהלימער רב וואלט אונז צוגעשטעלט כשר פלייש. סאו רב שלמה אהרן אונז זעמער זייער פראוד אויף דיר, דו האסט דיך נישט געבויגן, מ'האט דיר געאפערט געלט? איך ווייס דאך יא, מ'האט דיר געאפערט גרויס געלט, מ'האט שוין געהאלטן ביי זיבן הונדערט טויזענט דאלער, און דו האסט געזאגט איך ברויך עס נישט, וואס דו קענסט עס ווען יוזן, נאר וואס? דו האסט געזאגט איך האב אן אנדערע מישן אין לייף. די מישן איז געווען צו ראטעווען כלל ישראל אז מען זאל נישט טאטשן קינדער, און די ווייסט נישט וואסער א וויסלבלאוער די ביסט, האסט נישט קיין השגה, ביסט ווארלד ווייד עקסעפטעד אז די ביסט א הירא, זיי שרייבן קלאר אין זייער צייטונג, זיי האבן עס ארום געשיקט איבעראל, מיסטער קעלנער ביי אוס יו אר ע הירא און נישט קיין פארברעכער. שוין, יעצט עט מער גיין אביסל ווייטער. סאיז דא יעצט אין אוסטראליע, איר ווייסט איך טאר טאקע נישט פארן מאכן מקווה'ס ווייל. איך בין דאך געפארן מאכן א מקווה אין אוסטראליע, בקיצור, און פון דעמאלטס, איך האב געזאגט דארטן א גרויסע דרשה אין חבד, עס האט אויפגעוועקט אפאר מענטשן, מענטשן וואס מען האט זיי נעבעך מאלעסטעד, ס'איז געווארן א גאנצע מאוומענט, ביז ס'איז געקומען דערצו אז מען האט שוין איינגעזעצט צוויי אדער דריי ליבאוויטשער שלוחים, און עס איז דא איינער וואק, אים האט מען ארויסגעווארפן, ער האט געמאכט יעצט א ריזיגן דעמאנסטרעישן, און איך האלט אונז דארף מען עס אויך מאכן, געמאכט א ריזיגן גרויסן דעמאנסטרעישן. דעמאנסטרעישן אין לעבן סיטי האל, און ער האט געזאגט די דעמאנסטרעישן איז צו פראטעקטן וויקטעם ווייל ער אליין מען האט אים אזוי אין חרם געלייגט אז מען האט אים ארויסגעווארפן, ער מוז פארן וואוינען ערגעץ אנדערש ער זאל קענען האבן ווי צו זיין, ער קען נישט וואוינען אין אוסטראליע, אבער ער האט עס איבערגעלאזט מיט א גוטן פראטעסט, איך האלט אונז דארף מען דאס אויך מאכן, דער איז נאו ריזען פארוואס אונז זאל מען נישט מאכן, צאמנעמען די אלע, כ'האב עס שוין געזאגט אפאר מאל. מ'דארף צוזאמנעמען די אלע פגועים און זאלן דאס מאכן לעילי נשמת די טאמבער מיידל וואס האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, זי איז געווען א געבוירענע פון סקווער, דער פעטער האט איר מאלעסטעד און זי האט זיך גענומען דאס לעבן, אונז טאר מען דאס נישט צולאזן, רבותי אז אונז לאזמיר דאס צו און אונז גיימער נישט אויף סקווער און מען פראטעסטירט קעגן דעם שייגעץ דוד וואס דארט גייט פאר, האלט איך אז אונז זעמער די זעלבע רוצחים, אונז זעמער טשייעלד מאלעסטערס די זעלבע וועג, ס'איז נישט ממש מען האט געטוהן אן עבירה מען האט געטאטשט דאס קינד, נאר. מען האט מעלים עין געווען און מען האט צוגעלאזט אז דאס זאל צוקומען, ס'איז אנבעליוועבל, און כ'זאג נאכאמאל פאר די אלע מענטשן וואס זיי זענען מאלעסטעד, אונז דארף מען צאמנעמען אלע מאלעסטעד חברה און מען דארף עפענען אן ארגענעזעישן, מען האט שוין געעפענט איינס וואס כ'האב געבעטן מען זאל עפענען, ס'הייסט אף די דרך, איז טאמער זיי זענען נישט גענוג שטארק צו טוהן דאס, זיי טוען אנדערע זאכן, דארף מען מאכן אן עקסטערן ארגענעזעישן, זאגן יא, גם אני בחלומי. איך האלט בכלל מען דארף מאכן א ליסטע פון יעדן מלמד וואס האט מאלעסטעד קינדער, און יעדע מאלעסטעד קינד זאל מאכן א ליסט, ס'זאל זיין א יום הזיכרון, עס וועט אדורך גיין פופציג יאר ביים יום היובל, מ'עט ווייזן שיינע גרויסע מוסדות, וועט מען אבער אויך ווייזן וויפיל זענען געווען מאלעסטעד, און דאס וועט העלפן אז די מלמדים זאלן נישט גיין ארום מאלעסטן מער קינדער, ווייל קיינער זוכט נישט צו זיין אין אזא. בוק לדורות. פרעגט מיך איינער אז יענער זאגן א ליגנט זאג איך אים פיין עט זיין איין ליגנט צוויי ליגנט העי ליסן פיפטי פערסענט אוו די טשילדרען אר מאלעסטעד סאו אבוויעסלי צי קיין גרויסע ליגנט וועט עס נישט זיין איך האלט אז וועגן די עילי נשמת פון דעם רחל טאמבער זאל מען צאמשטעלן א גרופע מען זאל גיין פראטעסטירן אין סקווער עטס קענטס קריגן א פערמיט און טאמער נישט. דער law איז אז טאמער מען וואקט, מען שטעלט זיך נישט אפ, קען מען פראטעסטירן. ווען דוד וועט זעהן אז פינף הונדערט מענטשן, צו אפילו צוויי הונדערט מענטשן פראטעסטירן מיט מייקס און מען שרייט מיט בולהארן און מען שרייט דוד חזיר דר'ערד זאלסטו גיין, באפריי כלל ישראל פון דיין איגאו מעניאקיזם און לאז נישט ס'זאל פארגיין זנות, עטס וועט זעהן וואס דא גייט געשעהן. דוד איז נאר א וואוילער יונג ווייל מען ווייזט אים נישט די בעד סייד אוו טאון, מען ווייזט אים נאר אז ער איז רבי, ער קומט אריין האט אפאר הונדערט אידן ביים טיש, איינמאל מ'וועט אים אנהייבן נאכצושרייען צו יעדער וועט אנהייבן צו שפייען אויף דער ערד לעבן אים, ער וועט עס נישט דורך מאכן, הי איז נאט גאנע מעיק איט, און מען מוז דאס טון, מען דארף אנהייבן זיך צו ארגענעזירן, מיר זעמיר צו צובראכענע שעף, מען האט געהארגעט די קינדער, און מען דארף זיך אנהייבן יעצט צו ארגענעזירן. יעצט וויל איך רעדן פון א וויכטיגע זאך, איך האב א מענטש וואס ער איז מיר א ידיד, איך האלט פון אים, קען זיין ער איז אפשר ברוגז אויף מיר ווייל כ'האב געזאגט אז ער איז א, ער האט נישט געטוהן בצדק אז ער האט נישט גערעדט פון קאשא רב'ס גט, קאשא רב האט געמאכט א גט בכפייה און די פרוי האט חתונה געהאט, זי איז אן אשת איש. אה, ס'איז דא א רבינו תם מ'טאר נישט מוציא לעז זיין אויף גיטין, אה כ'האב פארגעסן, יא יא יא, מ'רעדט פון כשר'ע גיטין, אין טרויש, אין די מארקט פלאץ האט דער רבינו תם גוזר געווען, עניוועי. כ'האב אים אטאקירט פארוואס ער רעדט נישט דערפון, איז ארויסגעקומען א גרויסע זאך פון דעם, צו איך גלייב עס צו נישט ווייסעך נישט, ס'ארויסגעקומען אז קאשא רב האט געמיינט אז מ'האט באצאלט הונדערט אלפים פארן גט און פופציג אלפים, בכלל נישט געוואוסט ס'געווען א גט מעושה, נאר האט די קאשויער שקצים די שרצים ארום און ארום. דער היינטיגער קאשא רב און אברהם שלמה. און אפילו דער דיין, ער קומט אויס צו זיין, הי קאמס אוט טו בי א ווערי נייס מען, באט ער איז אויך געווען אינוואלווד, יעדער איז געווען אינוואלווד, אזוי זאגט מען אז קאשא רב האט אפילו נישט געוואוסט ס'איז געווען א גט מעושה, ממילא איז זי זיכער געווען אן אשת איש. עניוועי, דאס אבער נישט וויכטיג יעצט, ווייל איך גלייב עס אנדערש, היינט וויל מען דאך מאכן יעדן צדיק וואס איז געשטארבן ווי א צדיק, מיט ליגנט אז ער איז געווען א צדיק, איך גלייב עס נישט, איך האלט פאר זיין אייגן קינד האט ער געקענט פארקוקן, איטס נאט מיי ביזנעס, באט עניוועי. איך האב גערעדט, איך האב עס פארגעהאלטן פאר דעם רב געשטעטנער, האבן זיי אלע געשריגן דו ברעכסט אים אונטער, ער האט גענוג צרות אזוי, זאג איך הער אויס, מען האט אים נאך נישט נאכגעשאסן, מען האט אים נישט געווארפן בליטש אין די אויגן, וואסערע צרות האט ער? ער האט וואו צו דאווענען, איך האב אים אליין געפרעגט, זאגט ער ער דאווענט אין א שול, סאו וואס וועט זיין הייסט, ער וועט נישט זיין אזא איש מכובד אין די גאס, הער אויס, ווילסט נישט טון פארן אייבערשטן, ארור עושה מלאכת השם רמיה, באט עניוועי, איך בין אים א ידיד, איך געב אים אסאך. ווי מען זאגט סופארט, און איך האלט ער טוט א גוטע זאך, ווייל איך ווייס דאך יא וואס דאס הייסט זיך צו שלאגן מיט די רוצחים. עניוועי, איז יעצט דא א פרשה וואס ער איז אינוואלווד, און איך וויל אביסל רעדן דערפון ווייל איך האב די זאך פון א קלאוז פוינט. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט יאסל מאוזעס, מענדעלע'ס, מענדעלע'ס וויזשניצער, דאס איז דער וואס האט געוואלט הרג'ענען דעם ברודער, דער וואס האט געוואלט ווערן רעבע, די מאמע האט אים איינגערעדט, ווי האט יענער רב געזאגט? רב אהרן זאגט מיין טאטע האט געזאגט אז דער גט איז נישט כשר, פרעגט מען אים וואס זאגט די מאמע? עניוועי, ער איז אויך אזוי, מען דארף אים פרעגן וואס זיין מאמע זאגט, די מאמע האט געזאגט ער זאל זיין רבי און ער האט גערודפט דעם ברודער אכצן יאהר, דאס איז מענדעלע, א רוצח, א קולט, איז נישט דא זיין גלייך, אזוי ווי שלמה העלבראנץ, א צווייטער משוגענער, עניוועי, איז דא דא דער מאוזעס א בחור פון אַכט און דרײַסיק יאהר, ער איז שוין געזעסן אין די תפיסה ווייל ער האט געטאטשט קינדער, ער האט אלע קרעדענטשעלס.

א גרישע? הער יאסל מאזעס. בקיצור, דאס ווייבל איז א גרושה פון איינעם חיים אשר חיימאוויטש. זיי האבן דריי קינדער, איין יונגל, צוויי מיידלעך. די יונגל איז זעקס, די מיידלעך איז איינע צען און איינע צוועלף. בקיצור, למעשה אבער דער גט איז געווען א גט כפייה. יענער איז אנטלאפן אויף אמעריקע און מען האט אים אפגעשטעלט, בקיצור מען האט אים געסטראשעט און ער האט געגעבן א גט. יעצט הייבט זיך אן א מעשה אזוי. די פרוי איז אן אשת איש, איר מאן שרייט ער וויל מיט איר ווייטער וואוינען, און למעשה גייט זי יעצט חתונה האבן מיט א פרעמדן מענטש יוסף מאזעס. דעיס איז די פראבלעם וואס דער רב געשטעטנער האט מיט דעם שידוך, מיט דעם גט, מיט די גאנצע זאך. איך האב גאנץ אן אנדערן פראבלעם מיט דעם. אויב ער איז געזעסן אין תפיסה אין ארץ ישראל ווייל ער האט געטאטשט קינדער, יעצט גייסטו און דו שטעלסט אים אריין איין יונגל, און צוויי מיידלעך. ער האט דאך ממש דאס איז דאך די ער וועט נאך האבן בעסער ווי נאר ער האט א ווייב ער וועט האבן קינדער פאר סעקשועל אביוז סא די צוויי פראבלעמען האבן זיך יעצט צוזאמגענומען. יעצט דער רב געשטעטנער האט שוין מודיע געווען פאר אלע רבנים אז דאס איז א גט מעושה און מ'טאר נישט חתונה האבן מיט דעם גט. און די פרוי איז אן אשת איש. פון מיין חלק רעדט ער נישט ווייל ער איז דאך נישט אינוואלווד אין מיינע עניינים אין סעקשועל אביוז. איך האב שוין מעורר געווען אז ס'איז דא נאך א גרעסערע פראבלעם אז מ'וועט טאטשן די קינדער. יעצט דער מאן איז שוין מסכים צו געבן נאך א גט אבער ער טענה'ט דעמאלטס קען זי נישט האבן די קינדער ווייל דער יוסי מאזעס איז א חזיר. סאו וואס הייסט איך וועל איר נאך געבן א גט און איך וועל נאך צוגעבן דריי באשערטע תחתים. א יונגל מיט צוויי מיידלעך. נאו נאו איטס נאט גאנא העפן. יעצט למעשה איז געווען גרויסע אסיפות אין בני ברק, ר' ניסן קרליץ מיט זיין בית דין, און זיי האבן אלע געזאגט מען מוז איבערגעבן נאך א גט, און מען איז געגאנגען און מען האט גערעדט מיט מענדל דעם רוצח, מענדל האגער, און מענדל דער רוצח האט געזאגט ער האט צוזאמגעזעצט זיין בית דין, זיין בית דין האט אויך געהאלטן אז מען טאר נישט חתונה מאכן דעם יונגערמאן ווילאנג זי האט נישט קיין גט. למעשה. מענדל רוצח, כ'האב דיר געזאגט איך האב נישט, כ'הא, איך האב נישט מיט קיינעם גארנישט, איך ברויך נישט פון קיינעם, די רבנות איז ביי מיר זייער גוט, כ'האב געוואלט וויסן צו ער עסט רבנות פלייש אויכעט, און קען זיין אז יא, דאך אזא לאו-לייף, געוואלט הרג'נען דעם ברודער, ווייל ער האט געוואלט זיין דער וויזשניצער רבי, און זיין צוויי וויזשניצער רבי, לאמיר זאגן דו קענסט ווען מאכן אז דו זיצט אויף דיין טאטענס פלאץ, יא, פיין, אבער דיין ברודער וואלט דאך אויך געקענט ווערן רבי און האבן חסידים, סא וואלט איך נישט געווען דער אני ואפסי עוד. עניוועי, איז מענדעלע העט זיך טרעפן מסתם איינער וואס העט מסדר קידושין זיין ער העט עס נישט טוהן, און ער קען נישט דעם יאסל מוזס אפזאגן ווייל ער שוויצט פאר אים, ער איז א שוויצער. יא, קען זיין ער איז וועגן דעם זיינס א חסיד ווייל דארט גייט אויך פאר הענקי פענקי אונטערן טיש ווען קיינער זעהט נישט, באט דאס איז נישט מיינע ביזנעס, היינט בין איך שוין חושד יעדן. סאו למעשה איז דא יעצט א גרויסע פראבלעם מיט דעם גט, מיט דעם חתונה מאכן דעם מענטש, און ס'איז דא א פראבלעם מיט די קינדער. ס'איז אויך ארויסגעקומען א ספר ס'הייסט משפטי ישראל און דארטן איז מען מברר אז די אלע גיטין זענען פסול און שטעל דיר פאר ווען דער רב געשטעטנער ווי איצעלע פימפ רופט אים שטריימל מאכער ווען ער וואלט ווען אויפגעגעבן זיין ארבעט ס'איז געווען נאך איינער וואס האט עס אויך אנגעהויבן מ'האט ארום געשיקט פעקסעס אפאר וואכן אבער ווען ער וואלט ווען אויפגעגעבן זיין ארבעט און ער וואלט עס געלאזט דורך וואלט היינט נישט געווען אזא מין זאך ווי א כשר'ער גט, און ס'איז ממש א נחת אז ער האט עס געטוהן, און יעצט העמיר זעהן וואס ס'גייט זיך דא אויסלאזן. עניוועי איך זאג דיר נאכאמאל הרב געשטעטנער איך בין מורא'דיג צופרידן פון דיין ארבעט, נאר ס'איז דא א ווארט מ'זאגט פאר די שניר און מ'מיינט די טאכטער, ווייל פאר די טאכטער טאר מען נישט זאגן. כ'האב נאר געוואלט אז דו זאלסט אויכעט ארויסזאגן אז קאשוי רב'ס גט איז אויך פסול, און בעסער געזאגט דו דארפסט עס נישט זאגן איך האב עס געזאגט, אז דו ביסט נישט מוחה און דו זאגסט נישט ס'איז נישט אמת ווייסט מען אז ס'איז טאקע יא אמת, און אפילו רבנים טארן זיך אויך נישט פירן שלא על פי תורה, ווי שטייט דארטן? ס'שטייט דארטן את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים אז תלמידי חכמים דארפן אויך מורא האבן פארן אייבערשטן, נישט אז אונז דארף מען מורא האבן פאר זיי, יא דאס איז די פשוטע פשט. אבער דער אמת'ער פשט איז זיי דארפן אויך מורא האבן פארן אייבערשטן. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז נאך א זאך, ס'איז ארויסגעקומען יעצט אן ארטיקל פון א גרויסן מאגאזין אויפן אינטערנעט, ס'הייסט ווייס, VICE, דאט קאם, און זיי באשרייבן אלעס וואס איך האב זיי געזאגט וועגן קינדער גיין אין מקווה מיט אלעם, ס'איז א מורא'דיגער ארטיקל, ס'אריינגעקומען אריבער אפאר הונדערט תגובות, אזאלכע ווי מ'זאגט, מ'שרייבט רימארקס.

דער אזיאטישער מארמאראשער וועג ארבעט שוין נישט מער, איך וויל ענק עפעס זאגן, גייטס ארויף אויפן אינטערנעט און זוכטס עפעס א נייעם וועג וויאזוי זאלטס קענען מלחמה האלטן, ווייל מיט דעם וועג ווי זענטס געגאנגען ביז יעצט, דאס ארבעט שוין נישט. דער רבי פלעגט אונז זאגן, הושענא רבה, א משל פון ישמח משה, האט ער געזאגט, א מענטש איז געווען פארלוירן אין א וואלד, האט נישט געוואוסט וואו צו גיין, ענדליך הערט ער עפעס א קול פון מענטשן רעדן, לויפט ער נאך נאכן קול ווייל ער וויל טרעפן די מענטשן און פרעגן וויאזוי מען קריכט ארויס פון וואלד, סא וואס איז געשען? מען לויפט מען לויפט מען לויפט און ער טרעפט. בקיצור פרעגן זיי אים איך בין פארלוירן וואס טוט מען דא? זאגן זיי אזוי אונז זעמער אויך פארלוירן אין דעם זעלבן וואלד אונז ווייס מיר נישט וויאזוי ארויסצוגיין, נאר איין זאך קען מען דיר זאגן אויף דעם וועג ווי אונז זעמער געגאנגען ביז יעצט דעם זאלט עטס נישט גיין ווייל דארט איז נישט דא קיין. ארויסגאנג פון וואלד האט דער רבי געוויינט, הושענא רבה, אויף דעם וועג ווי מ'איז געגאנגען ביז יעצט קומט מען אין ערגעץ נישט אן, רבותי עטס קומטס אין ערגעץ נישט אן מיט זאגן ליגנטס און נישט אמת, נחום ראזענבערג איז משוגע, יעצט דארפט עטס זאגן אז גאנץ חיפה איז משוגע, דאס איז דאך געווען אין אן אוניווערסיטי אין חיפה. סאו בקיצור גיימיר יעצט מאכן גאנץ חיפה משוגע, גיימיר מאכן אלע די גאנצע שטאט משוגע, אלע צייטונגען משוגע, דעם וועג ווי זענטס געגאנגען ביז יעצט זענטס עטס אנגעקומען אלע אין די גאז קאמערן אין אויוון, אזוי האט עטס ענק געפירט אלע יארן נאך אינדערהיים און עטס האטס אנגעקומען אין ערגעץ נישט און עטס האטס אונטערגעברענגט אידישקייט נישט דא נאך אזא דיסטראקשען פון אידישקייט וואס סאטמאר האט געמאכט און די אגודה אויכעט די אלע די אלע היימישע אמאל זענטס געווען צוקריגט איינער גערעדט אויפן אנדערן האט מען עפעס נאך געבויעט אידישקייט היינט זיך געווארן אלע אינאיינעם. דארף מען זיך קריגן? לאמיר מאכן געלט אינאיינעם. סאו אויף דעם וועג ווי זענטס געגאנגען ביז יעצט איז נישט גוט געווען. טריי צו זוכן יעצט א צווייטן וועג. יא, לויט וואסערע שקצים עטס זענטס קענטס זיך זאגן ס'שטייט בכלל נישט אין די תורה זכר לא תשכב משכבי אשה יעצט קענטס עס ארויסנעמען אויך. יעצט קענטס ברענגן אז די רבי זכרונו לברכה עזריאל גליק און זאגן דאס האט מיך די רבי אין סאטמאר און ארשעווע געליינט און ס'שטייט דא נישט אינגאנצן. עזריאל גליק מיט אלע זיינע מעשות. דאמפ איט. האב אים אמאל געזאגט, עזריאל. אלע מעשות וועל מיר דיר גלייבן פון רבי'ן, אבער מאך א ליין, א באדעם ליין, ביז יעצט וואס כ'האב נישט פארציילט, דאס איז נישט אמת. טרעפט יעדן טאג נייע מעשות, ס'גייט א מעשה מיט א רבי'ן, א מעשה, זאכן וואס די יארן הייבן זיך אפילו נישט אן צו שטימען. באט טריי טו לוק פאר א בעדער וועי, ביקאוז דעם אלטן וועג איז נישט גוט געווען. און אפשר איז דער בעסערער וועג. זאלטס ענק אראפזעצן און זאגן יא אונז זעמער שלעכט געפארן און אונז וויל מיר טאקע גוט פארן. אפשר וואלט דאס געווען די ישועה צום גוטן וועג. יא, אפשר לאמיר זיך אונטערגעבן צום סיסטעם פון פראטעקטן קינדער, און פון נישט גנב'נען געלט און פון נישט ארויסווארפן קינדער פון תלמוד תורה, און פון נישט טון די אלע שייגעץ שטיק וואס מ'האט געטון ביז יעצט. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער, ס'איז געקומען אן אפענער בריוו צו אלע תושבי וויליאמסבורג, צוזאמענהאלטן פון די צוויי פורצי גדר, די האטעלן קאנדאר האטעל און פוינט פלאזא האטעל, און זיי שרייבן דא א גאנצע אריכות, ועד השכנים, קודם כל ועד השכנים מיט די אלע מינע נעמען, דאס איז גארנישט ווערד, עס דארף האבן א נאמען ווער ס'איז די פראנט ראנער, ווייל ווען נישט איז עס סתם א פאשקוויל, נאכדעם איז אזוי. בשעת מען האט געבויט די צוויי האטעלן האב איך געשריגן אויפן האטליין מען דארף עס אפשטעלן און יעדער האט געלאכט, אוו א סאדען איז עס געווארן א פראבלעם, וואס איז ביהיינד דעס? סאיז יעצט געווען הערשט קבלת התורה וואס מען האט געלערנט וועגן צניעות און וועגן די אלע אנדערע עניינים? נע. איך וועל ענק זאגן וואס סאיז געווען, איך האב געהערט זאגן, איך נעם א דיסקלעימער איך ווייס נישט צו סאיז אמת, אז דער אייזקרים סטאר דארטן אויף בעדפארד עוועניו נאך מורטל, איך גיי בכלל שוין נישט קיין ווילימסבורג, איז דער אייז קרים סטאר האט געהאט אזא זאך אז ער האט געמוזט געבן פאר הערשל קלאר פופציג טויזענט דאלער אזוי האב איך געהערט אם קבלה נקבל סקען זיין אמת האט ער געוואלט ארויס ציען דא פון דעם שטיינער סטודיאו אויך צוויי אהאלב מיליאן דאלער משה דוד אים געקומען זאגן די רבנים העלן אים נישט לאזן זאגט ער ליסן איך האב גענוג געלט טעקס מאני איך קען פייטן עני רוף איך האב נישט קיין פראבלעם מענטש איז ווערט הונדערטער מיליאנען דאלער ער גייט פייטן יעדן רוף גייט ער פייטן האבן זיי זיך אפגעלאזט פון אים זיי האבן אים געוואלט איינרעדן אז אונזערע קינדער ווערן פארכאפט פון זנות בשעת ספארט דארטן אריין א קאר און זיי גייען צו די מאוויס דארטן זיך פאטאגרעפירן אזעלכע באלאני נאר נישט יעדער האט דעם גאטס און דעם קארידזש צו שטיין קעגן זיי. סא יעצט האט ער א גאנצן פראבלעם מיטן קאנדאר, זעהט אויס אז די חברה האבן צוגעזאגט געלט, זיי זענען אין ביזנעס און זיי לאכן פון אים. יעצט איך וויל זאגן א מעסעדזש פאר דעם אייזקרים סטאר, אויב דו האסט געגעבן פֿופֿציק אלפים, יעצט איז די צייט עס צוריק צו באקומען און לייגן הערשל קלאר אין דזשעיל, דו העסט ארויס גיין פריי ווייל מען האט געסטראשעט דא יעדן, גיי ארויף צום דיסטריקט אטוירני'ס אפיס. ס'איז שוין מער נישט דא טשארלס היינס, ס'איז שוין דא אן אנדערער, ס'איז מיסטער טאמפסאן. און אזוי אויך בעט איך יעדן ווער ס'האט געמוזט באצאלן, איך ווייס כ'האב געהערט זאגן אז דער גריל אן לי האט געמוזט באצאלן, ס'דא מענטשן וואס ז'האבן ארויסגעטריבן פון ביזנעס, איך בין זיכער דארטן ווי ס'איז דא דער אויף ווילימסבורג סטריט איסט האבן זיי אויך קודם געזאגט מ'טאר נישט פארקויפן די קליידער פלוצלינג מעג מען שוין, איטס אלל מאני, רבותי אונז מוז מיר פטור ווערן פון די קליפה פון די סטרא אחרא פון וואס האט זיך גערופן משמרת הצניעות וואס האבן אפגע'גנב'עט אונזער געלט. ס'איז אנבעליוועבל! ווער זענען זיי? ווער האט זיי געשטעלט? אונז זעמער דאך דא נישט אין אלט ירושלים ווי מ'זיצט אין כולל און מ'נעמט געלט פון די קהילה, ממילא קען עטץ אונז האלטן אויף די רייד. אונז זעמער אין אן אנדערע באל געים. אנבעליוועבל! און אלעס האט יעדער האט געשוויגן, יעדע בהמה דא אין וויליאמסבורג ווייסט ווען איך קוק אן היינט א איד וואס האט געוואוינט אין וויליאמסבורג קוק איך אים אן פאר א בהמה. ער איז ביי מיר נישט קיין מענטש אפילו. ער האט געלאזט מ'זאל רעיפן זיינע קינדער און האט מורא געהאט פאר הערשל קלאר און פאר זאלקא. און פאר דעם נערוון קראנקן משה פרידמאן, פאר דעם משוגענעם האט ער מורא געהאט. א משוגענע חברה! וויאזוי האט עטץ דאס געטוהן? ס'איז דאך ענקערע קינדער, ס'איז דאך סאמטינג יו ווארקד פאר ווערי הארד, ענד איטס סאמטינג דעט יו פריזערוו פאר די פיוטשער. אנבעליוועבל. עניוועי, סאו בקיצור יעצט האט מען א פראבלעם מיט צוויי האטעלן, ווען איך האב געשריגן ס'איז דא א פראבלעם, האט זיך קיינער נישט וויסענדיג געמאכט, סאו סאו פארוואס זאל איך מיך יעצט וויסענדיג מאכן ווייל איינער שרייבט א בריוו? האט ער נישט געשריבן האט ער יא געשריבן? וועמען אינטערעסירט עס, וועמען? ווען נחמן בראך האט אנגעהויבן צו פארדינגען פאר די יאפיס האט מען געמאכט א מעפ אים האט מען ארויסגעלאזט ער מעג פארדינגען ווייל ער איז נישט אויף די גרעניץ פון ווילימסבורג ער איז אויף די גרעניץ פון ניריטאזע מען האט באצאלט אפאר טאלער ער געהאט געלט האט ער באצאלט ס'איז אזא מין שמוציגע קאמיוניטי וואס אפאר מענטשן קענען רודף'ן גאנץ כלל ישראל. ס'איז אנבעליוועבל, קומען זיי ארויס מיט א בריוו יעצט אז ס'א פראבלעם קאנדאר, ס'איז א פראבלעם וועגן אסאך זאכן, מיר זאגן בחורים מיט מיידלעך אז דארט איז זייער מיטינג פלאץ, ס'איז א פאבליק האטעל קענסט קיינעם נישט זאגן גארנישט ער באצאלט ער טשעקט אריין און עניבאדי קען אים קומען וויזיטן קענסט עס נישט אפשטעלן, ס'איז לייסענסד אנדער די ניו יארק סטעיט רעגולעישאנס פון האטעלס און דער איז נאו לאו מ'קען נישט מיטן איינעם אין א האטעל. סאו וואס האט עטס געטוהן ווען איך האב געהאט געשריגן לאזט עס נישט צו און עס געלאזט? יעצט? הע. יעצט איז שוין צובראכן די גאנצע וועד הצניעות עניוועי, נישט וואס זיי האבן אמאל עפעס געטוהן נאר אזוי וואלט מען ארויסגענומען הונדערט אלפים, סאיז נישט דא נעבעך מיט וועם צו טיש צו גיין, סאיז געבויעט א גאנצע געביידע, א גרויסע שטאט איז געבויעט אויף זאמד און סקומט א ווינט ווינטער בלאזט אוועק די גאנצע שטאט, סא יעצט וועל איך ענק לאזן דא ס'נאך דא אסאך צו רעדן אבער. כ'וויל ענק לאזן שוין דא, אזוי אז עס וועט שוין זיין א גוטן שבת, מיטן אייבערשטנ'ס הילף.